א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וארא, ס'איז נישט וירא נאר וארא, ס'איז אויך א טאנג טוויסטער וואס מ'איז אהיימגעקומען מיט בלעק און בלוי מארקס. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז ס'איז דא גרויסע גרויסע גרויסע נייעס, עטס געדענקטס דעם ראזענפעלד פון תל אביב, ער איז געווען א מלמד א בעלזער וואס די. וואס זיי האבן אים באשולדיגט זאגן אז ער פלעגט אויפן הייליגן בעלזער רב'ס בענקל וואס איז דא אין רחוב אחד העם פלעגט ער זיצן, און האט אראפגעצויגן זיינע הויזן, האט אראפגעצויגן די יונגלעך'ס הויזן, האט אריינגעשטופט און נאכהער אריין. אינטערעסאנט, אויפן בעלזער רב'ס שטול קען מען עס מאכן, און דער טיש איז דארטן נאך דא, און מענטשן פארן דאס זען אלס א היסטארישע זאך, דארט איז פול מיט זרע לבטלה פון ראזענפעלד. עניוועי, און ער איז אויך געווען דער וואס האט ארויסגעווארפן די קאץ. ער האט געהארגעט א קאץ פאר גארנישט. עניוועי, ברוך השם, היינט איז געווען דער משפט און מען האט אים געגעבן זעכצן, סיקסטין, שש עשרה שנה, זעכצן יאר אין דזשעיל. און מען האט אויך אריינגעלייגט אין דעם גאנצן בילדינג שוין ווידיאוס, די גאווערמענט איז שוין אינוואלווד, און קען זיין דער בעלזער רב וועט פארלירן דעם בילדינג אויך. ווייל יעצט קומט לאו סוטס, יעצט קומט די געלט די דיני ממונות בשלושה, סאו כ'וויל זאגן פארן בעלזער רב, האסט געמאכט א מורא'דיגע מאוו אז האסט זיך געשלאגן מיט מיר, ווייל איך האב טאקע נישט קיין פאוער. כ'וויל רעדן נאר בקיצור, כ'וויל נישט צופיל רעדן, די אנדערע וואך וועל איך רעדן מער באריכות, אז ס'איז געקומען צוויי גדולים און צדיקי הדור, ס'איז געקומען בנימין נתניהו מיטן בעלזער רב, פרעגט ער אים, דו קענסט מיין שווער'ס ביכל? כ'וועל ענק זאגן אלע נעמען פונקטליך, כ'וויל נישט יעצט אריינגיין דערין, דאס איז צו לאנג דער שיעור. האט ער געזאגט, אוודאי, האט עס ארויסגענומען און האט אלע אפיקורסישע ביכלעך. בנימין נתניהו'ס שווער איז געווען אן אפיקורס. ער האט געשריבן א ביכל און בעלזער רב קען דעם ביכל מדאשקע לדאשקע און האט עס ארויסגענומען און האט עס אין שטוב. יעצט, כ'האב ענק געזאגט, סאטמאר רב האט אויך געליינט די אלע ביכער. ער האט געמוזט קענען די אלע ביכער, ווייל ער איז געווען א א פראנט מען. יעצט גיי איך נישט באשולדיגן בעלזער רב אז ער טוט די זאכן אז ער ליינט די ביכער, נאר ער האט עס מיט אזא פרייד ארויסגעגעבן, יא איך האב עס און איך האב עס געליינט און איך ווייס וואס ער האט געוואלט, דעטס א ליטל אווערדואינג דאס, ער איז שוין באלד אזוי ווי ליפא שמעלצער, די מאדערן ארטאדאקס שרייען שוין אויף ליפא שמעלצער ביסט משוגע? דו ביסט אן ארטאדאקס? עניוועי, איך וויל זאגן דעם בעלזער רב. כ'האב גרויס חשק זיך אראפצוזעצן מיט אייך און אייך איבערגעבן די פרשה פון פירער, איך קום ביז ארץ ישראל צו פארן, נאר זאגטס אז איר לאזט מיך אריין, ווייל איך זאג אייך, די גאנצע פרשה וואס קאכט זיך יעצט מיט פירער גייט אויסזען פונקט אזוי ווי ראזענפעלד, טראסט מי, ווייל איר טוט גארנישט, אלעס וואס איך האב אייך געבעטן איז שיקט אים אוועק, זייטס גובה עדות, איר ווילט נישט, וועל איך אייך ווייזן אז כ'האב נישט קיין פאוער און קיין פול. די גאווערמענט האט די פאוער און די גאווערמענט האט די פול. און איך וויל נאכאמאל בעטן יעדן איינעם, חזירים, עטס האטס א פראבלעם, סטעי אוועי פראם טשילדרען, פארטס וואוינען וואו ס'איז נישט דא קיין קינדער, אדער שניידטס ענק אראפ די מעשה אז מ'טאר דיך נישט, מ'טאר נישט מסרס זיין, אבער קען זיין במקום סכנה, מ'קען זיך נישט העלפן, מעג מען יא. און שנייד דיר אויך אראפ ביידע הענט אויך, ווייל דו קענסט נאך טאטשן קינדער מיט די הענט. דער עיקר איז, מ'האט אויכעט געמאכט אז די גאווערמענט האט געזאגט ס'מוז זיין ווידעא אויף דעם גאנצן פלאץ, און זיי גייען יעצט אריינשיקן מחנכים, צו לערנען די קינדער. בעלז, מיין שטעטעלע בעלז. די נייגעריגע די רב זאל פרעגן צו איך האב א כח, צו איך האב א פול. וואט א דזשאוק. עניוועי, כ'ווייס נישט צו מ'האט אים דאס איבערגעבן. כ'דענק ביי דירנפעלד האט ער געזאגט קדיש. ער קען זאגן קדיש אויף ראזנפעלד אויך. דער ראזנפעלד גייט שוין נישט זען די טאג ליכט. זעכצן יאר האט ער באקומען תפיסה. יא יא, ס'איז גוט, קינדערלעך, טשעפעטס ענק. ס'מיר געקומען א וויכטיגע טעלעפאן קאל פון א רב, ער זאגט ער איז געווען אין א האל, האט חתונה געמאכט, מ'האט געטאנצט אויבן לעבעדיג, און ער איז אראפגעגאנגען אונטן אין בית כסא, און ער האט געכאפט רעד הענדעד, ער איז געגאנגען מיט זיין זון, ווייל א רב גייט דאך נישט אליינס, ער האט געכאפט רעד הענדעד, ס'איז איינע פון די גאר חשובע רבנישע חתונות געווען, האט ער געכאפט רעד הענדעד מיט צוויי בחורים אין בית כסא אונטן, טאטשן זיך איינער דעם אנדערן, מינוט ווען ער איז אריינגעקומען אין. זיי האבן נישט געקענט גענוג שנעל אנטלויפן זענען זיי אוועק געלאפן מיט צוויי ראט, כ'האב שוין לאנג געזאגט מען דארף האבן די בית כסא'ס אויכעט ווידיאו, מען דארף דאס אלעס וואטשן, עניוועי פרעגט מיך איינער וואס איז דאס אז אין ארץ ישראל איז דא אזויפיל חזירים, יעצט איינגעזעצט נאך איינעם און נאך איינעם, זאג איך אים ווען קומען ארויס אלע קאקארוטשן וואס א מענטש האט אינדערהיים ווען מען עקסטערמינעיט, דאס איז אלעס געווען ביז יעצט אויך, עקסטערמינעיט הייבן זיי אן ארויסצוקומען און מען הייבט אן איינצוזעצן, יעצט דעם פרענק דער בחור וואס האט מאנס געווען אפאר מיידלעך הער איך אז אלע רבנים האבן געהייסן מען זאל אים איינזעצן. ווייל ס'איז געווארן א שרעק אין א וועג האב איך הנאה, ענקער לאס איז מיין געין, ווייל איך האב ענק געזאגט לאמיר ארבעטן יארן צוריק, לאמיר ארבעטן צו מאכן ארדענונג, האט עטץ געזאגט אונז זענען מיר ארטאדאקס, יא בהמות וואס איר זענט, בקיצור יעצט זענט עטץ אלע אויף צרות, א מיידל אין ארץ ישראל איז נישט סעיף. זי קען גיין אין די גאס און א חסידישער בחור וועט איר אנכאפן דעם אחור אינמיטן א גרויסן סטאר, מען קען עס זען אויף די ווידיאו, אדער מ'עט זי רעיפן, דעטס איט, יור פינישט. יעצט הער איך אז די רבנים ווילן זיך צאמנעמען, זאג איך אים, צאמנעמען? נאו וועי! יעדער מענטש זאל לויפן צו די פאליס און די רבנים זאלן אים בעקן, אונז דארף מיר נישט רבנים זאלן אונז העלפן, דאס וועט אלעס זיין גוט ביז ס'עט זיין קניבסקי'ס א מחותן, דעמאלטס וועט מען אנהייבן צו פארהאנדלען. רב קניבסקי האט געוויסט אז זיין מחותן גייט צוריק גיין אין דזשעיל, מ'האט אים נאר ארויסגעלאזט צו זיין זוהן'ס גסיסה און די לוויה, און באלד נאך די לוויה איז רב קניבסקי אים געלאפן שנעל מנחם אבל זיין. ווי גייסטו אזא מענטש מנחם אבל זיין? ווייל ער איז דיין מחותן? ער איז א נואף! ער האט גערעיפט זיינע אייגענע ניסעס, ווי גייסטו טוהן אזא זאך? די תירוץ איז עבדים היינו לפרעה במצרים אז ס'איז א מחותן איז אנדערש דער דין. איך זאג נאכאמאל פאר די אלע עלטערן, שיקסט דיין זון צו א חתונה, היינט איז די סעקס אזוי אפן געווארן אז מ'קען עס טון אין א פאבליק טוילעט, איי איינער וועט אריינקומען וועט מען זיך צו צוטיילן, נאר יענער איד איז א געליטענער, ער האט אין די משפחה וואס זיי ליידן נעבעך פון סעקשועל אביוז, במילא האט ער געוואוסט וואס דארט גייט פאר. יעצט איך זאג פאר דעם רב זאלסט פארשטיין גוט, דאס אז זיי האבן זיך געטאטשט צוויי בחורים אין א פאבליק טוילעט איז נישט די פשט אז זיי האבן יעצט אנגעהויבן, די פשט איז די חברה אין די ישיבה טוען זיי אויך די זעלבע, און ס'איז אינפעסטעט איבעראל, יעדער ווער ס'שיקט די קינדער אין א ישיבה זאל בעטן אז מ'זאל אריינלייגן ווידיאו אין די טוילעטס אויכעט. אין קרית יואל ווייס איך קלאר אז ס'איז דא, וואס א גרויס בית מדרש איז שווער צו קאנטראלירן, איינמאל האט מען מיך אראפגערופן און מ'האט מיר געוויזן אז אין די לייט איז עס אזוי קינסטליך באהאלטן אז דו ווייסט אפילו נישט, ס'איז א קליינע איי, ס'איז אזויווי א באטן פון דיין העמד. רבותי לאמיר ווייטער אנהאלטן מיט די מערכה, ווייל אזויווי מ'עקסטורמינעיט קומען די חזירים ארויס. שטעל דיר פאר ווי ס'האלט שוין, מען קען נישט האבן בארג מאטקע זאל דיך נעמען פאר א רייד קיינער זאל נישט זעהן, ס'האלט דארטן און מען טוט עס שוין ממש אפן בריש גלי וואס יעדער איינער קען זיך צוקוקן און כאפן, שטעל דיר פאר ווי מען האלט. זאג ענק, די וועי איטס גאוינג נאו, אז מען וועט נישט נעמען קעיר פון אים וועט מען נאך אריינקומען צו זאליקן אריין אן א העמד אן א אונטערהויזן, שטעל דיר פאר א חזיר ווי משה עפשטיין, משה עפשטיין האט אין טוילעט אין סאטמאר געכאפט א קינד. שטעל דיר פאר ווי מען האלט. און זאליקא מאכט זיכער אז מען פארשווייגט. שכוח זאליקא. איין מעלה האסטו אז יענקל בער דיין זון זוכט נישט קיין זכרים. אונז האמער נישט קיין היסטערי אז ער האט געטאטשט זכרים. אונז האמער א היסטערי אז ער האט אנגעזייט עפעס א מיידל צו א ווייבל, אונז ווייסמער נאכנישט פונקטליך. ער האט עס שנעל פארגיטיגט און פארשטעלט. און געלט האט ער דאך גענוג, יא? פעלט דאך אים נישט קיין געלט. עניוועי, אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, אין ארץ ישראל האט מען געוואלט אריינלייגן ביצים, כ'האב ענק געזאגט מען לייגט אריין אזוי ווי מען לייגט אריין זאמען קען מען אריינלייגן ביצים, א פרוי וואס קען נישט האבן קיין קינדער, אויף עברית הייסט עס ביציות, און אויף ענגליש הייסט עס Ovens. און מען האט עס געוואלט געבן פאר א פרוי, און מען האט שוין געהאט ממש אריין אימפלענטעט אין איר, און נאכדעם האבן זיי זיך געכאפט אוי ס'איז נישט די רייט פעישענט, זיי זענען געגאנגען זיי האבן שנעל אויסגעוואשן אז ס'זאל נישט איבערבלייבן גארנישט, איך מיין אז די פארט קילער אין אמעריקע איז דאקטערס מיסטעיקס, איז למעשה אין ארץ ישראל איז א ווייס קאפל האט געבוירן א שווארץ קינד און געקומען פאר א זרוע מלאכתית, למעשה איז האבן זיי אנגעפרעגט דעם דאקטער וואס איז דאס, האט דער דאקטער געזאגט ליסען אהה אינז זאגט מען נישט אויס אלע סודות. אויסער דעם עס קען זיין סתם ער האט געמאכט א מיסטעיק אויך, האט ער געגעבן פון א אנדערן די זאמען ס'איז נישט קיין חילוק הרב ר' חיים לייב כץ איז יעצט ארויס געקומען מיט א דיקן ספר אז דאס איז אלעס ממזרים יעצט איך ווייס נישט צו ער איז גערעכט צו נישט ווייל מען קען דאך זאגן הרב משה פיינשטיין זאגט מען מעג אבער בצירוף אז ס'איז דא דאקטערס מיסטעיק ס'איז קיין שום פרוי היינט נישט זיכער וועמענס דאס קינד איז קען נעווער בי שור יעצט אויסער דעם זענען די דאקטוירים אזאלכע חזירים ס'איז געווען א דאקטאר א כ'האב ענק שוין געזאגט א יאר צוריק א מיידל וואס האט געהאט שאלדער פעינס. איז אריינגעקומען אין עמערדזשענסי רום אין מאונט סיני, דארטן אין לייזער הגר המצרי שפיטאל, און ער האט זי אנגעדראגט, און ער האט אויף איר אין פנים מזריע געווען, האט ער אויפגעשפריצט זיין זרע, למעשה האט ער יעצט אויף אלעם מודה געווען, און מען האט אים געגעבן נאר צוויי יאר דזשעיל, פארשטייט זיך ער האט פארלוירן די לייסענס, ער קען נישט זיין מער קיין דאקטער, און יעצט סוט זי אים מיטן שפיטאל פאר הונדערט מיליאן דאלער, און ער האט עס געטון פאר אנדערע אויך, זי איז נישט געווען די איינציגע קרבן, זיין. און דעם זאג איך אייביג, רבותי גייטס נישט צו קיין דאקטוירים, זיי זענען אלע מנוולים, הפקר יונגען, אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של בשר, זיי האבן כבוד, זיי האבן געלט, זיי האבן אלעס, איז במילא זענען זיי משוגע, ער דארף זיך נישט זארגן צו פאנטשן א קלאק. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, די גמרא זאגט אז אידן כשהם עולים עולים עד לרקיע און כשהם נופלים נופלים עד לעפר, סקווער. קיינמאל נישט אויסגעלערנט קיינעם גארנישט, מען האט אויסגעלערנט אז דער רבי איז גאט ברוך הוא חס ושלום ימח שמו, און דער רבונו של עולם פרעגט מיין רעבן וויאזוי צו טון און פירן די וועלט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דערווייל דער אייבערשטער לעבט אויף אייביג, ער האט געלעבט און ער לעבט און ער וועט לעבן, און די אלע טשערנאבל קנאבל טריסק שמוסק אלע זענען שוין טויט, שוכן עפר, און דער רבי דער סקווערער דער שייגעץ גייט אויך זיין בקרוב א שוכן עפר, עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז אז ליפא שמעלצער איז אזא לאו לייף, איך ווייס נישט וויאזוי סקווער האט ארויסגעלאזט אזא משוגענעם, ער האט געזאגט פאריגע וואך א דרוש אויף שני וחמישי רופט ער עס, זעסט דאס איז נישט גוט פארוואס די סקווער האבן אויסגעלערנט יעדער זאל רעדן דעם פויערישן רוסישן אידיש, ווייל אזוי ווען ער זאגט שני וחמישי מיינט מען ער איז א סאטמארער, אזוי ווי ער זאגט שני ווייסט מען דאך ער איז א סקווערער, האט ער גערעדט אזויפיל מינות כפירה מיט אפיקורסות מיט שמוץ אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. וויל עס אפילו נישט נאכזאגן ווייל ס'פאסט מיר אפילו עס נישט נאכצוזאגן, יעצט האב איך געזען ווי מאדערענע יונגעלייט זענען ארויסגעקומען קעגן אים, מ'האט געזען ווי ער פירט זיך זייער ביליג, ער פלעגט רעדן ביי ר' מעכל אויפן טיש און מ'האט נישט געוואלט, מ'האט זיך געשלאגן מיט ר' מעכל, האט ר' מעכל געזאגט ניין איך ווייס וואס דאס הייסט מ'זאל איינעם אראפווארפן פון טיש ווייל ער האט עס געפילט, אבער ס'איז נישט ריכטיג, דער מענטש מעיד א אינטייערלי יו טורן. ער פארט אויף ארץ ישראל, ער איז מחלל יום טוב שני של גליות, אפן, ער פארט אויף חברון צו זינגען, צו מאכן זיינע שאוס, קיינער זאגט אים אפילו גארנישט. יעצט דאס אלעס באדערט מיך נישט, ווייל מ'זאגט פאר קיינעם גארנישט. מ'האט יעצט געכאפט דער ארץ ישראל, אן אראבער, ער רופט זיך א רב, און ער זאגט אז די רבנות קומט כסדר באקוקן, מ'האט אים געכאפט ער פארקויפט טרייפע פלייש. קיינער זאגט גארנישט. נישט דאס הארט מיך. וואס ס'הארט מיך איז, דאס איז. סקווער, דאס איז טשערנאבל, אויף דעם האמיר געדארפט האבן א חסידיש שטעטל, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי די דור פארט אפ, נעבעך, מען קען עס נישט אפשטעלן אויך נישט, ווייל קיינער וויל נישט צולייגן א פלייצע, ס'איז געווען די צייט אין דייטשלאנד ווי יעדער איז געווען אפגעפארן, די השכלה, געקומען ר' שמשון רפאל הירש האט זיך מיט יעדן געקריגט, ער האט געמאכט אזא מין טורן עבאוט. איך וואלט וויסן, היינט איז שוין נישט דא קיינער וועם ס'הארט, קיינער דארף טאקע שוין נישט זאגן קיין ווארט. כ'מיין, די וועלט איז שוין טאקע הפקר פאר יעדן? יעצט וואו זענען די אלע לאך לאך רבנים, די וואס האבן געהאלטן אז מיין האטליין גייט אראפברענגען כלל ישראל? ער האט אויך א האטליין, און ער רעדט ממש דברי מינות וכפירה, מורא'דיג! ער זאגט שלא שינו שמם לשונם ולבושם לבוש מיינט מען נישט די קליידער, די קליידער האבן זיי מיטגענומען די מצרישע קליידער, זיי האבן געוואלט זיין אזוי ווי די גאנצע וועלט איז. א לבוש מיינט מען דעם גוף, כ'ווייס נישט וואס מען מיינט, ס'איז נישט וויכטיג, ער רעדט ווי אן אפיקורס, ער רעדט ווי א לאו לייף, איך בעט דעם עולם אז מען זאל זאגן די קינדער זאלן זיך שטארק מרחק זיין סיי פון זיין שני וחמישי און סיי פון זיינע ניגונים און סיי פון אלעם וואס ער טוט, ער האט א שול, מען זאל וואטשן וואס מען טוט, ער קען נאך אנפירן די יוגנט. ביז יעצט איז געווען זייער וויכטיגע זאכן וואס איז צוגעקומען, יעצט הייבט זיך אן דער געהעריגער שיעור. האב איך געוואלט זאגן אז יעצט אין די צייט.

פון ראובן שמעון, ר ה פֿאָרטי וואַן, ער איז א טאטע פון אַכט קינדער, דאנערשטאג ביינאכט, פרשת שמות, האט ער גענומען א גאן און ער האט זיך געשאסן, ער האט קאמיטעד סועסייד, דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ער זאל נישט לאזן דעם שייגעץ דוד'ל טווערסקי טו געט עוועי וויט דיס. און אויכעט זיינע גענגסטערס ארום און ארום. מען האט אים געלייגט אין מאנסי, דארט איז דא א בית החיים, שטעל דיר פאר איז דא דארט א בית החיים און ס'ליגט דזשאו דיענדזשעלאו וואס האט געהאט צלמים אויף זיך, מען האט געהייסן מען מוז עס אראפרייסן פאר מען באגראבט אים, מוז עס אפקראצן. מען האט דארטן אזא פארעווע בית החיים ווי יעדער וואס קאמיט סועסייד קומט דארט אן. און שטעל דיר פאר, מיט א געוויסן וועג זענען זיי בעסער פון נחום ראזענבערג, ווייל איך האב זיך געבעטן ביי די חברה קדישא פון מאנסי זאל מיר דארט פארקויפן, האבן זיי געזאגט מען קען נישט, דו ביסט אין חרם, די מתים מיט מוישטאן זענען אנטלויפן. דארט ר' לייזער דוד פ ליגט אקעגן איבער, האב איך זיך געזאגט אזוי, עס מיך לייגן צווישן שקצים באדערט מיך נישט אזוי ווייט, פארוואס זאל איך כאטש ליגן קעגן איבער פון ר' לייזער דוד, און ס'שטייט אז ווען די נשמות קומען אראפ, ס'שטייט דעם פופצענטן פון חודש און ערב ראש חודש און זיי ברענגען מיט זאכן פון הימל, די גמרא ברענגט דארטן אז ס'איז געווען איינער וואס האט זיך געלייגט שלאפן, ס'איז געווען הושענא רבה ביינאכט, ער האט זיך געלייגט שלאפן אין בית החיים האט ער געהערט אז חיטים וועט נישט זיין גוט די יאר שעורים וועט יא זיין גוט, זיי זאגן א סדר, זיי זאגן אלעס, די זוהר ברענגט זיי זאגן אפילו ווער ס'גייט קומען ליגן דא אין בית החיים, האב איך געקלערט אז לייזער דוד העט הערן אז איך קום דארט און איך בין געווען מיט אים א מורא'דיגער ידיד, געווען א תלמיד חכם מופ. פלג, דער עולם כאפט אפילו נישט אין א סטרעיט מיינד, איז למעשה האב איך געוואלט ליגן עד ליסט קעגן איבער אים, נישט לעבן אים נאר קעגן איבער, האבן זיי געזאגט פאר אייך פארקויפט מען נישט איר זענט אין חרם, שטעל דיר פאר ווי איך האלט, ס'איז געווען פיר בתי חיים'ס אין די צייט פון די גמרא. ס'איז געווען א נסקלין מיט נשרפין דארט, און נאכדעם איז געווען נהרג נהרגים מיט נחנקים. שטעל דיר פאר, איך וואונדער מיך, אין די צייט פון די חזל צו ס'וואלט בכלל געווען א בית החיים פאר מיר. עס קען זיין ס'וואלט נישט געווען, עס וואלט מען געדארפט מיך דאמפן אין א דאמפסטער, אזוי ווי מען האט געדאמפט דעם דעם שטארק. עניוועי, יעצט ווען מען זאגט נקום נקמת דם עבדיך השפוך זאל מען אינזין האבן דאוויד'ל טווערסקי, א רשע שאין כדוגמתו. ער האט גורם געווען פאר אסאך מענטשן מיתה, מיינט מען האט גענומען א מענטש האט אים געוואלט פארברענען, אלעס האט מען געמעגט, פארוואס? ווייל איך וויל זיין באלעבאס אין שטאט? דאוויד'ל סטאלין האט אויך נישט געקענט זיין באלעבאס, ווייסט ווער ס'האט אים געשאסן? קאגאנאוויטש, זיין אייגענער שוואגער. יעצט, פון די מעשה דארף מען זיך אראפלערנען אסאך מוסר השכל, די ערשטע מוסר השכל איז, עטס האלטס דאך אין איין זאגן נחום ראזנבערג איז א משוגענער, ער ווייסט נישט וואס ער רעדט, ס'איז נישט דא קיין דראגס, כ'האב ענק פארציילט א יאר צוריק א מעשה מיט א רייפל, א בחור זוכט צו קויפן א רייפל, פרעגט אים דער חבר צו וואס ווילסטו דאס האבן, זאגט ער דער ראש ישיבה וואס האט מיך ארויסגעווארפן אים וויל איך מיך נוקם זיין, איך וויל ארויף גיין אין ווייבער שול און איך וויל אים אריין שיסן א בולעט אין קאפ און איך וויל אים הרג'נען, כ'האב ענק דאס פארציילט, ס'איז נישט זאכן וואס איך דערצייל ענק יעצט אז כ'האב ענק אמאל געזאגט, איך האב עס ענק געזאגט, עניוועי. זאגט אים יענער בחור מיט וועם ער האט זיך דורכגערעדט אז ער וויל קויפן א רייפל ווייל א רייפל זעט אויס פאר האנטינג מעג מען קויפן זאגט ער זאלסט וויסן טוה עס נישט פרעגט ער פארוואס זאגט ער כ'על דיר מסביר זיין זייער פשוט דו האסט דאך מיט א רייפל קיינמאל נישט געשאסן ס'איז דא אן אימפעקט ווען עס שיסט ס'קען דיך אראפווארפן דאונט דא איט די סוף גייט זיין וועסט כאפן פינף מענטשן פון אויבן אן און דעם ראש ישיבה וועסטו פונקט נישט כאפן ער היל דאדזש דאון ער וועט זיך אראפבייגן און וועסט נישט אים כאפן האט ער זיך בארואיגט. פאריגע וואך האב איך געזאגט אויפן האטליין אז א בחור איז אריינגעגאנגען צו א מענטש אין וואס ער איז אין ביזנעס, ער זאגט איך וויל קויפן א פיסטל, פרעגט ער צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער מען האט מיך ארויסגעווארפן, מען האט מיר קיין עדזשוקעישאן נישט געגעבן, דער ראש ישיבה האט מיך ארויסגעווארפן אין די דאמפס, און איך וויל אים, איי וואנט טו בלאו היז ברעינס, האט אים יענער געזאגט דו משוגענער דו וואס פעלט דיר דאס אויס, ער זאגט דאס איז דען דער איינציגער וועג אים צו הרג'ענען, קוק וואס מען טוט אין ארץ ישראל, מען נעמט א מעסער וואס קאסט אינגאנצן דריי דאלער און מען שטעכט אין יענעם אריין, נעם נישט קיין גאן, דו קענסט נישט שיסן, וועסט גיין קויפן א גאן וועט מען דיך איינזעצן, יעצט ער זאגט אים בפירש, נישט אז איך זאג דיר זאלסט עס טוהן, זאלסט עס נישט טוהן, נאר איך זאג דיר א גאן איז נישט די סעלושען, שוין, ער האט זיך פאר די טיים בינג אביסל בארואיגט. כ'האלט ענק אין איין זאגן דעט דיס איז וואטס העפענינג די האול טיים, עטס ווילטס נישט פארשטיין וואס איז געשעהט די גאנצע צייט, אונז האמיר אנגעארבעט א חרבן, נאר ביז יעצט זעמיר נישט געווען אזוי צולאזט, יעצט זעמיר אזוי צולאזט געווארן, אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און ממילא גייען די ראשי ישיבות ליידן די רעזולטאטן. די ערשטע זאך וויל איך ווארענען יעדן ראש ישיבה דריי זאכן. די ערשטע זאך איז זעי גיין מיט א בולעט פרוף וועסט און אויכעט מיט בולעט פרוף פענס. קאוז דער עולם איז דעיר טו קיל יו. יא, אנפארטשענעטלי, נישט אז איך רייץ ענק אן חלילה, דזשאסט גיווינג יו אדווייס. אזוי ווי כ'האב ענק געגעבן עדווייס אז ס'איז פול מיט משכב זכור און פול מיט דראגס, זאג איך ענק, דער עולם איז דעיר טו האנט יו דאון. יעצט דער אוסטערליץ, אים האט מען שלעכט עדווייזט, אויב מען עדווייזט אים ווען גוט נעמט ער ווען מיט קודם די וואס האבן אים גורם געווען דעם צער און נאכדעם נעמט ער זיך אליין דאס לעבן ענד עווענטשעלי איטס גאנא קאם טו איט נישט וואס איך זאג אז מען זאל עס טוהן באט איים טרייענג טו עקספלעין פאר יעדן, דאוויד'ל דו ביסט גארנישט זיכער אז דו האסט די פאר שקצים ארום דיר און יאקאבאוויטש משמרת הפיפיק און נאך אנדערע מיט די אלעס טוען נישט גוט פאר ווייל דער עולם איז צעווילדעוועט און דו ביסט א יחיד און דעם דעמעדזש האסטו געמאכט פאר א רב, פאר יעדע פעמילי וואס דו האסט געמאכט א דעמעדזש האסטו געמאכט פאר די קינדער מיט די אייניקלעך אויך, ענד דער אלל היער טו געט בעק עט יו. ריווענדזש איז נקמה. די תורה זאגט איך פאר מען מוז מאכן שטעט וואו מען קען אנטלויפן פארוואס? פן יחם לבבו. דאס אלעס. יעצט דו זעהסט אז ער האט געהאט א גאן, סאו אבוויעסלי איז דא גאנס. ס'איז דא גאנס. איך ווייס אז ס'איז דא. ס'איז דא מער גאנס וויפיל ס'איז דא קוגל שבת. יעדער כמעט האט א גאן, ער האט געהאט א גאן און האט עס גענוצט אויף זיך, באט לעטס אנדערסטענד די קאנצעפט, איז דא גאנס צו נישט? ס'דא. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך, אויסער דעם וואס ס'איז דא גאן, מעסערס איז דא, קארס איז דא, און דאס איז וואט יור נאט אנדערסטענדינג, דער דויד'ל מיינט אז ער לעבט נאך אין לאלאלענד ווייל ס'האט אים קיינער נאכנישט דערלאנגט א שאס אין פיס. נאכאמאל, נישט וואס איך זאג מען זאל עס טוהן, איך בין נאר מסביר אז הי העז נאו פראטעקשען, ער האט נאר די גענגסטערס פון סקווער, זיי פלעגן קומען דארטן אין פרי געוואלט זעהן ווער ס'קומט דאווענען, ווען ס'איז געווען דעמאלטס די פרשה פון פון דעם מחנך די צוויי ברידער טויבענפעלד, חנוך איז געווען אין קאורט איז געקומען דארט איינער מיט אראפגעלאזטע דינע פאות, און נעמט זיך שרייען אויף מיר, עי, ווי דער יו, איך בין נישט דא דער באטרעפנדער, נאר דאס איז סקווער, ווי אויסגעלערנט ווי די רוסן, קודם שיס איך פינף מענטשן, א טאטע האט געארבעט פאר די קעי דזשעי בי פערציג יאר, ער האט געדארפט ריטייערן, ברענגט ער אריין זיין זון, זאגט ער, זאגט מען פארן זון, וואס איז דיין ארבעט, דו זעסט דארט אנטקעגן איבער דא א מארק, יעדן טאג מוזטו אריינברענגען צוויי מענטשן, פרעגט ער, נו וואס האבן זיי געטון, זאגט ער, דאס וועל מיר אונז שוין זאגן, דו ברענגסט זיי נאר אריין, אונז האמער דא גענוג ביכער, דארפסט דיך נישט זארגן. און נאכדעם זאל מען וויסן נאך א זאך וואס די ראשי ישיבות דארפן וויסן, א צווייטע זאך, קיינער זאל נישט גיין לעבן א ראש ישיבה, לאזטס אים גיין אליין, ווייל טאמער איינער וועט וועלן אים אראפפארן וועט ער דיך מיטנעמען, און אפשר אמאל נאר דיך און נישט אים, שטייטס ווייט פון די חזירים, פון די גענגסטערס. און א דריטע זאך דארף מען וויסן, הערטס אויף ארויסצואווארפן בחורים ביקאוז יו אר גאואינג טו פעי א פרייס, דעם חנוכה האט מען ארגאניזירט קעגן א מנהל פון סאטמאר יעדער זאל נאכשרייען יעדן טאג ווייל ער האט ארויסגעווארפן א בחור'ל, און ער האט נישט געהאט קיין ברירה האט ער געמוזט צוריק נעמען, איטס גאנא העפן אלל אווער די פלעיס, אונז גיי מיר זיך מער נישט לאזן. ווען סאטמאר קאקמאר האט אנגעהויבן מיט מיר צו פירן א מלחמה זיי האבן מיר נאכגעשריגן, איך האב זיי געקענט נאכשרייען צוריק, איך האב געקענט ארויסווארפן פאשקווילן אויף משה גאבן מיט אויף דעם סיגעטער, איך האב געקענט די זעלבע טון, נאר דאס איז נישט געווען מיין מלחמה, מיט דעם וואלט איך געבליבן אין א זייטיגע מלחמה, איך האב געוואוסט אויף וואס איך ציל מיטן אייבערשטנ'ס הילף און איך האב געהאט מורא'דיג סייעתא דשמיא, אבער עט די ענד אוו די דעי. יעצט הייבן אן די בחורים, זיי האבן נישט קיין ציל, זיי ווילן נאר ווי מען זאגט דעיר הערט, און זיי ווילן עס ארויסגעבן, זיי ווילן אנהייבן צוריק צו געבן פאר סאקמער קאקמער מיט סקווערע שמערע, ענק ווייזן אונז טויגן מיר אויך, סאו בעסיקלי די וואר איז אווער, כ'האב געליינט אמאל אויף די טמא'נע קהלה אז סער ווינסטאן טשורטשיל, ער איז געווען די פריים מיניסטער אין ענגלאנד, האט געזאגט אז די דריטע וועלט מלחמה וועט מען זיך שלאגן מיט שטעקנס און שטיינער. און ס'איז דאך, די גאנצע וועלט האט עמאו, אזויפיל אויפרייס כח אז יעדער איינער קען אומברענגען יעדן איינעם? לאמיר זאגן רבותי ליסן מען דארף זיך דאך שלאגן ווייל מען דארף האבן אן איקאנעמי, לאמיר מאכן א וואר מיט סטיקס און סטאונס, דעטס אלל. די מלחמה איז פאריבער, דער שמוציגער פנים פון אלע רבנים און ראש ישיבות איז ארויסגעקומען, זיי זענען דרעק ליגנער, זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט נאר אונזער געלט און כבוד, זיי האבן קיינמאל נישט געמיינט אויפצובויען א בחור, זיי האבן זיך געוואלט אויפבויען, וויאזוי זאגט דארטן דער נביא יחזקאל ל"ד הוי רועי ישראל, רועים את עצמם, זיי פאשענען זיך אן, זיי האבן נישט אינזין דעם עולם. עס האט איינער געטייטשט אמאל רבות רעות צדיק, אז די רעבעס פאשענען זיך, ווערן זיי צדיקים. און אז וויבאלד דאס איז ארויסגעקומען, האט עטס נישט קיין שום וועג ווי עטס זאלטס באהערשן דעם פארבלוטיגטן און פארווייעדיגטן עולם, נאר אז עטס וועטס מאכן א יו-טורן און עטס וועטס גיין פאבליקלי אפאלאדזשייזן. אז דער רשע דוד טווערסקי האט אויסגעלערנט אז מען זאל פארברענען רוטנבערג, קענען זיי דאך טון די זעלבע פאר דוד טווערסקי, ער וואוינט אין א האלץ אין א האלצערן הויז, סאו וואס מיינען זיי דא גייט זיין? א וואן וועי סטריט? סאו דאס זענען די זאכן וואס מען דארף זיך ארויסלערנען פון די מעשה. נאכדעם דארף מען זיך ארויסלערנען נאך א זאך פון די מעשה, אז סקווער איז א שטאט ווי קיינער איז נישט העפי, אזוי ווי סדום און עמורה. ס'איז דא שטעט וואס זיי זוכן פאר די וועל ביאינג פון די איינוואוינער. קיין היימישע שטעט איז עס נישט דא, כ'מיין אין מאנרא איז עס נישט דא, און אין סקווער אויך נישט, און אין נייטרא אויך נישט, און אין טאהש אויך נישט, איז במילא איך ווייס נישט וואס מען טוט אויף אין די אלע שטעט, באט עניוועי. סקווער איז א שטאט וואס מען קוקט יעדן נאך, מען האט שוין חרוב געמאכט משפחות, יעדער זיצט אונטער טעראר און אונטער פחד, אז הערשי ברייער האט אומגעברענגט אזויפיל אידישע קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך, קיינער האט נישט געזען זיי זאלן גיין אויפן גוטן וועג, מען האט געזען איין זאך מען זאל זיי ארויסווארפן פון. סקווער, במילא העט מען נישט זעהן דעם חרבן. ס'איז א שטאט, די גמרא זאגט דארטן ס'איז דא אן ארץ מגדל גיבורים ארץ מגדל טיפשים, ס'איז א שטאט וואס איז מגדל טיפשים, מענטשן וואס זיי גלייבן אין אן עבודה זרה, אזוי ווי ביי די בינען האבן זיי אזא די קווין בי, יעדער ארבעט פאר די קווין בי, און ס'איז א שייגעצ'דיג נארישס וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, קיינער איז נישט העפי. קומט אזא מענטש אוסטערליץ, א חשוב'ער מענטש, ער האט זיינע גוטע זאכן וואס ער האט געטון, וואס האט ער געטון צום סוף? זיך אויסגעלאזט, ער האט זיך געהארגעט, ער קען אפילו נישט ליגן אין סקווער. ס'איז דא א קליפ פון א פראטעסט, ווען מ'האט אים ארויסגעווארפן האט איינער געמאכט א ווידיאו ווי מען לויפט אים נאך און מען שרייט אים נאך אינמיטן די נאכט. רשעים, דאס איז אלעס וואס ער איז. סאו דער עולם דארף וויסן, עטס דארפטס נישט אוועקלויפן פון סקווער, ווייל. סוף כל סוף, כ'מיין, עטץ האטס דארט געצאלט אזוי ווי יעדער, עטץ זאלטס מאכן א מרידה אינעם רעבן אחת ואחת, און אין די קהילה אחת ושתיים, און אין אלע פירער די שקצים אחת ושלש, און דעמאלטס וועט עטץ קענען לעבן העפי עווער עפטער. קוק אן יאסעלע וואלדמאן וואס ער האט געטון, ער האט מחלל געווען שם שמים, כ'געב אים נישט קיין סאך קרעדיט פאר דעם, אבער למעשה די ענד אוו די דעי האט ער נאכגעשריגן דעם סיגוטער, און ער איז געגאנגען צו די גוים און ער האט זיי געזאגט אז מ'לעבט דא אונטער טעראר. און זיי האבן געהאט א רעקארדינג ווי אהרן זאגט אז מען זאל שלאגן און הרג'ענען, האבן זיי געוואלט איינזעצן אהרן'ען אין דזשעיל, מען קען דעם רויטן חי אויכעט איינזעצן אין דזשעיל, מען ווייסט אז ער איז דער אנפירער פון די אלע שייגעץ שטיק, און טאמער מען וועט נישט נעמען קער יעצט ביי זיין לעבצייט נאכדעם ווען ער וועט פייגערן, זיינע קינדער זענען נאך ארגער פון אים, כ'הער ער האט דעם איינעם זון דעם וואס ער דארף איבערנעמען, דער איז דער טאטע כפול שמונה, קוק אהער, דוד האט געהאט א טאטן וואס איז געווען א איד א צדיק, נאר געהאט האט ער זיך זיינע זאכן אני ואפסי עוד. דוביד'ל האט שוין נישט דעם ירא שמים פון זיין טאטן, ער איז אויך נאר אני ואפסי עוד. דער זון האט שוין גארנישט, ער איז סתם א ליידיגייער אויך. ער איז א בהמה. איך האלט מען זאל דעקלערירן א עמטליכע מרידה און מען זאל גיין קודם צו די עף בי איי און מען זאל זיי זאגן מיט בהארע פריט בהארע'ס אפיס און זאגן זאלסט וויסן אונז קען מען מער נישט לעבן אונטער דעם טעראר. דער רבי גנב'עט פון אונז אפ די געלט, ער געט יעדן א כזית'ל פאר זיין לאנד, א כזית קומט עס אויס. אויך אויס פאר דעם געלט, נאכדעם איז מען אונטערדרוקט, מען טאר נישט גיין אין אנדערע ישיבות, מען טאר נישט אהער, מען טאר נישט אהין, אז מען וויל מאכן זנות מוז מען מאכן אדער מיט א סקווערע בחור, אדער מיט א גוי וואס ער ארבעט אין די סקווערע מוסדות, א לאטינא. ס'דאך אזא מין שמוץ דאס גאנצע סקווער, איך האב דאך דארט געארבעט דריי יאר אן ענד אף. פרויען זענען געקומען וויינען. דאס מ'האט ארויסגעווארפן הערשי בראו איז דאך אויך נאר מיר צו פארדאנקען. ווען נישט זיצט ער נאך און שטופט אין אלע קינדער. מ'האט ארויסגעווארפן אלע מלמדים. אבער מ'האט עס געטון אן א מרידה אין רעבן. כאילו דער רבי איז מסכים. און אז ער איז נישט מסכים, ווער פרעגט אים? ס'איז אונזערע קינדער, נישט זיינע. דער חזיר האט געלאזט מ'זאל רעיפן זיין טאכטער ביי זיך אין שטוב. און ער האט גארנישט געטון. ער האט געברענגט א איד פון ארץ ישראל. הערשי פישער'ס ברודער. ער זאל איר שטעלן ווי מ'זאגט אויפן פלאץ. וואס זאגט מען די שטיסע? און ווער ס'האט איהר גערעיפט איז געווען גאר א משפחה? עניוועי, סאו דאס דארף אונז לערנען זייער אסאך, דאס דארף אונז לערנען אז די מינוט דער עולם וועט ווערן אאוט אוו קאנטראל זענען אלע ראשי ישיבות און אלע רבנים אין לייף טרעטענינג סיטועשען, און זיי דארפן לערנען נאך א זאך אז דער דוד'ל טווערסקי איז מער נישט קיין באלעבאס אויף זיין שטאט, ער איז קיינמאל נישט געווען. מען דארף מאכן א קאונטער רעזיסטענס, אבער פארדעם דארף מען גיין צו די עף בי איי און זיי זאגן, ליסען דא גייט פאר גרויסע זאכן, זיי ווייסן שוין ווער סקווער איז, די וואס האבן פארברענט ראטענבערג, און זיי האבן גע'גנב'ט מיליאנען פון די קינדער'ס עדיוקעישאן, דעי נאו אלל אבאוט סקווער, און מען דארף זיך אויסלערנען מען זאל נישט ארויסווארפן מער קיין בחורים, ווייל איך זאג ענק קלאר, דער עולם גייט עס מער נישט נעמען, ווי'ר פעד אפ. איינער האט מיר געזאגט, ס'גייט יעצט אין מלחמה קעגן די רבנים. זאגט ער מיר, פארוואס מיינסטו איך האב נישט קיין מורא צו גיין קעגן רבנים? זאגט ער, ווייל אמאל האט מען אונז איינגערעדט זיי זענען שטארק און זיי האבן מאפיא און זיי האבן און זיי האבן און זיי האבן. איך זעה דו האסט זיי אזוי געלייגט שלאפן אלע רבנים, און זיי האבן זיך נישט געקענט אויפהייבן, זיי קענען זיך נאך היינט נישט אויפהייבן. איך ווייס, היינט הייב איך אן צו. ווינדערן מיך, וואס האבן מיר אמאל מורא געהאט פאר דעם רב, וואס האט ער געהאט? למשל אז דויד'ל טווערסקי האט געשיקט א שייגעץ זאל שלאגן איינעם, אלל ווי העד טו דו איז גאו אינטו היז האוז, אזוי ווי יאסעלע וואלדמאן האט געכאפט דעם סיגוט און אים נאכגעשריגן אינמיטן די גאס, דארף טון די זעלבע פאר דויד'לען, דעמאלטס וואלט שטיל געווארן. יעצט נאכאמאל, נישט וואס איך זאג מען זאל עס טון, באט איטס גאנא העפען. איין בעש אין די טיר פאר דויד'לען וואלט זיך אפגעשטעלט די גאנצע זאך. ער וואלט געזעהן די אלע ארום און ארום קענען אים נישט העלפן ווייל ער מוז אנקומען צום ציבור, ער מוז קענען גיין אין די גאס, ער מוז קענען אריינקומען אין שול. ווען מען נעמט זיך שרייען אויף דוד'לען אזוי ווי מען האט געשריגן אויף הערשי ברייער משכב זכר'ניק חזר ארויס פון דא, וואלט דוד'ל אויך ארויסגעגאנגען. ער איז נאר געווען שטארק ווייל עטץ האטץ נישט געוואוסט ווי שטארק עטץ זענטץ. יעצט איך זאג נישט מ'זאל קומען מיט וויילענס און שלאגן מיט אלעם חס ושלום, אבער מיט זאגן פאר די אלע עסקנים איך האלט נישט ביי הערן וואס דו זאגסט און ס'נישט אינטערעסאנט און איך וועל דיך נישט פאלגן און איך פייף דיר אן, וואס וועט ער דיר טוהן? ער וועט זיך נעמען טעראריזירן? וואס ער טוט טוט צוריק די זעלבע און זאגן פאר די fbi זאגן ליסען דיס איז וואט הי דיד טו מי און איים נאט גאנע טעיק איט וויט קלאוזד הענדס. געזאגט, אדער אז עטס קומטס אריין און עטס העלפטס ארויס די סיטואשען, און איטס העפענינג. ווי האט זיין מאמע געזאגט די אלטע טראנע? האט זי געזאגט אזוי, טראנע טראנע האט דאך געמאכט דאס זאל זיין איין מנין, זי איז דאך געווען א קאפ שטיק, זי האט געמיינט זי קען היינט צאמהאלטן כלל ישראל, האט זי געזאגט זייער א גוט ווארט, ווינטש יענעם זאל לעבן גענוג לאנג ביז ער וועט זען א מפלה, אונז האפן נאך אז דויד'ל וועט האבן א מרידה אזוי ווי זיין שווער האט געהאט, דער וויזשניצער רבי, און ער קיינמאל נישט ריקופערעיטעד. ער איז געבליבן מיט אן אינפיריאריטי קאמפלעקס מיט א רגש נחיתות, ער האט ארויסגעווארפן זיין שוואגער דעם דזשיקעווער רב שיעלע האראוויץ, ער האט נישט געוואלט ער זאל וואוינען אין שיכון וויזשניץ כאטש ער איז געווען אן איידעם פון הרב חיים מאיר, ווייל ער האט געוואוסט אז דער עולם קלעבט צו אים, ער האט געטון די זעלבע רשעות, די זעלבע רשעות וואס סקווער האט געטון, נאר וואס דער עולם האט געזאגט, העי ווער ביסטו אונז האמיר געקויפט דא דירות, וואס וועסטו אונז טון, אלע צאצאי רב חיים מאיר אויף ענקער זייט, רב חיים מאיר איז אוועקגעפארן אויף די שווייץ האבן זיי געמאכט שווארץ שבת. ארויס. און די זעלבע זאך דארף דוד'ל וויסן און יעדער דארף דאס וויסן, היינט נישט דא מער די זאכן, קיינער נישט באלעבאס אויף יענעם, און איך זאג ענק נאכאמאל, די סעלושן איז נישט נאך איינער לויפט ארויס פון סקווער נאך איינער לויפט ארויס, ניין ניין ניין ניין, שטעלטס ענק אפ דא און זאגן ליסן, אונז זעמער די זעלבע בירגער ווי עטס, און אונז פייף מיר ענק אן, און איך וויל ענק זאגן דעם אמת, ווען עטס האטס שכל מאכטס עטס א מנין שבת אליין, גייטס נישט אויף פרידוואלד, גייטס נישט אויף פרידוואלד, מאכטס אין איינעמס בעיסמענט שבת א מנין. און רופטס פארדעם די פאליס, זאגטס אונז גיי מיר עס מאכן ביקאויז קיינער קען אונז נישט זיין בעל הבתים, נישט נאר דאס און רופטס די פייער דיפארטמענט זעהן צו מען מעג אפילו האבן אזויפיל מענטשן אינעם שול, און דעטס איט, זאגט איך אונז אונז וויל מיר נישט אז אונזערע קינדער זאלן דאווענען אינאיינעם מיט די אלטע חזירים, און וואס גייען זיי דעמאלטס טוהן? זיי גייען גארנישט קענען טוהן, דוד'ל עט זיצן איינגעמאכט ווי א מאלפע ווי א. מאנקי. מאכטס א מנין, הייבטס אן, טרייטס אויס שבת, און זעטס וואס ער עט טון. זעטס וואס ער האט געטון פאר דעם ראטענבערג, דעם קאסאנער. גארנישט. ער קען אים גארנישט טון. ווען איינער האט ביי זיך אין בעיסמענט ער וויל מאכן פאר צען אידן א מנין יעדן פרייטאג צונאכטס צו זיין אין הונדערט בעיסמענטס פער צען אידן. וואס קען ער טון? ער רעדט זיך נאר איין אז ער קען טון, ער קען נאכשרייען, הער. איך בין געווען אין קאורט דעמאלטס איז געווען די כ'דענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן ער פירט דעם גאנצן שיכון סקווער אלע רשעות זאכן דינע אראפגעלאזטע פיאות דעמאלטס עס איז געווען די טויבנפעלדס פרשה האט ער ווי מיר נאכגעשריגן אין די גאס זאג איך אים דו פערד וואס דו ביסט דו ביסט דאך א סקווערע בהמה ביסט דאך א פערד איך בין דא גארנישט אינוואלווד איך בין נאר געקומען אלס א ספעקטעיטער דעטס אלל איי קעים און אז דו'סט שוין אויף מיר שרייען וואס ס'עט זיין איז זאג מיר און אז דו שרייסט האב איך עפעס א פראבלעם מיט דעם? דו ביסט עפעס צו מיר וואס איך האב פאר דיר יראת הכבוד? דו בהמה וואס דו ביסט! און מען דארף זיך זאגן, מ'האב מיר נישט קיין מורא פאר שרייען און מ'האב מיר שוין נישט קיין מורא פאר שלעק אויך נישט, ווייל אדער עט אריינקומען די עף בי איי און שיצן, ווען נישט, עי, פייט פאר יור רייטס! אוודאי דאס וואס מען מעג, נישט מען זאל קומען מיט גאנס און שיסן, איינער, סאמבאדי געטס אן יור פראפערטי, קאל גראד די פאליס, איי וואנט הים אף מיי פראפערטי! איינער זאגט דיר קום נישט אריין אין שול, וואק אריין אין שול! וויאזוי קען מען דיך ארויסווארפן פון די שול? ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען האט מען מיך ארויסגעווארפן פון סאקמער קאקמער בית מדרש האט מיך אפגעקאלט א גרויסע סיוויל רייטס לויער און מיר געזאגט ליסן איך קען נעמען דיין קעיס זאגט ער מיר און איך נעם עס אויף פרא באנא ווייל איך זעה מען בא'עוול'ט א מענטש וואס ער טוט גוטע זאכן זאג איך אים לאמיך דיר מסביר זיין ווען איך ווער דיסטרעקטעד אז מיין מלחמה איז צו איך זאל דאווענען אין סאקמער קאקמער אין קליימער דארטן ווי אלע קאקערס זענען דא ווי מען האט געמאכט די גרעסטע מנוולות אלע יארן און נאך היינט אויך זאג איך אים, ווען איך הייב אן צו גיין אויף דעם וועג, פארליר איך די סענטרעל מלחמה פון אפהיטן קינדער, און אז ס'איז דא אין אונזער שטאט וויפיל דו ווילסט סעקס מיט קינדער, און דאס האב איך נישט געוואלט פארלירן. איך האב מיך נישט געוואלט דיסטרעקן, כ'האב יא דאווענען אין סאקמער קאקמער צו נישט, ווייסטו וואס, איך דאווען אינגאנצן נישט אין סאקמער קאקמער, איך דאווען אין בית יעקב אוהב שלום. דו האסט א פראבלעם מיט דעם? איך האב נישט, און דאס איז וואס עטס מוז אנהייבן צו פארשטיין, פוט יור פוט דאון און דאונט ראן עוועי. דוד'ל מיט זיינע הינט וועלן אלע לויפן, ער האט נישט נאך פיר פינף און צען מיליאן דאלער צו באצאלן פאר יעדן, דאס איז נאר געוען איין מאל א וואן שאט דיעל, און דאס האט די רבי אויסגעגעבן זיינע אינערליכע סעיווינגס פון די שווייץ וואס ער האט געגנב'ט אויף די קינדער'ס געלט, אזוי ווי מ'האט געמאכט א מרידה איבער אוהם האט מען אין סאטמאר אויך געמאכט א מרידה, מ'האט געשריבן אויפן רבי'ן רבינו סר מן הדרך, מ'האט געטוהן די זעלבע זאך, מ'דארף נישט קיין מורא האבן, ס'וועט דיר קיינער גארנישט טוהן. די שקצים זענען נאר שטארק ווילאנג דו ווייזט אז דו ביסט שוואך. איך דענק ווען איך האב געהאט די מלחמה אויך זענען געקומען סאטמארע גוים זענען שטארק און זיי קענען זיי קענען זאג איך אים זיי קענען גארנישט דו רעדסט דיר איין אז זיי קענען זיי קענען גארנישט און וואס האבן זיי געקענט גארנישט זיי האבן געווארפן אפאר טויזענט פאפירן יעדן טאג אויף מיר און א גוטן טאג און וואס איז געשען נאכדעם און נאכדעם האב איך זיי געזאגט פיין יעצט וואס איז די קינדער גייען זיין סעיף און זיי זענען ברוך השם סעיף. האטס גארנישט קיין מורא אין פאקט דאס איז אמעריקע ס'איז א פרי קאנטרי אין די אלטע קליינע קהילות פלעגט זיין געווען גוט מיטן רב דער רב האט דאך געמוזט בעקן דעם ראשי קהל האט מען געקענט אפטוהן כל דבר רע ווייל דער רב איז געווען אזוי קאראפטעט ווי די ראשי קהל היינט איז אמעריקע ס'איז נישט דא קיין ראשי קהל ס'איז נישט דא גא ער קען זיין ראשי קהל יא אבער ער האט נישט קיין פאוער אויף דיר ווען אלע פרויען וואס מען זאגט די פרויען זאלן גיין אויף איין זייט און מענער אויף די צווייטע זאלן מאכן פארקערט דעם ריווערס קענסטו עס אויך גארנישט ווען זיי טוען דאס צוויי וואכן איז די גאנצע פון איין זייט צוויי זייטן גיין פערטיג איטס פינישד יעצט דאס איז נישט א זאך וואס איך הייס מען זאל טון ווייל איך קען אויך באשטיין ס'זאל זיין עקסטערע מענער און עקסטערע פרויען אבער יו העוו טו טינק אוו איט זיי קענען זיך נישט שלאגן מיט קיין ציבור דער ציבור איז אייביג שטערקער פון זיי ווייל דער ציבור איז א ציבור און אז ס'איז דא די אלטע רשעות מיט די קאראפשענס מיט די רבנים האט שוין דער אייבישטער מעביר געווען מעביר ראשון ראשון און מעביר אחרון אחרון ער האט גענומען איין גוי און ער האט געמאכט שווארץ שבת מיט אלע האט ער אונז געשיקט אויף אמעריקע יעצט ביסטו באלעבאס אויף דיר און כאווע דיין שטוב אזוי ווי דער אייבישטער הייסט נישט ווי דוד טווערסקי וויל יעצט אין סאטמאר איז אויך געווען אין צייט פון רבי'ן זכרונו לברכה ס'איז געווען פראבלעמען מ'האט אים געוואלט אומווארפן אבער שפעטער ווען דער סיגעטער איז אריין געקומען האט זיך יעדער געמאכט שבת פאר זיך מ'נישט געקענט זאגן קיינעם גארנישט מ'האט געמאכט דעם רעבעצן שול מיט די שול אה, ביג דיעל, דו קענסט שוין גארנישט טוהן פאר יענעם, דאס דארף עטץ טוהן אין סקווער אויכעט, מיט א נאמען געבן א בית מדרש, א רבי אייבערס בית מדרש, מיט טראנע'ס בית מדרש, מיט נאך דעם בית מדרש וואס איז געווען אין בוקארעסט אויף די הויפט גאס, דעטס איט, זיי קענען ענק גארנישט טוהן, יעצט ברענען קענען זיי נישט ווייל די גייסט גלייך גיין און זאגן די פאליס אז עס גייט זיין כאאס, זיי גייען אים זאגן דוד און זיי האבן אים שוין געזאגט ווען עס איז געווען דארטן די פרשה פון דעם אנדערן ראטענבערג פון דעם. קאסינער און זאג איף יו דאנט סטאפ דיס גארבידזש וויעל קאם אין. און על קאפאון איז געגאנגען זיצן פאר לייף נישט ווייל ער געהארגעט טויזענטער מענטשן ווייסט פארוואס? טעקס עוועיזשן טעקס פראוד סאו ווען דעי וואנט פוט יו ווער דעי וואנט פוט יו דעיל פוט יו אזוי ווי כ'האב אייביג אויסגעלערנט די קינדער זאלן האבן קארידזש זיך נישט לאזן סעקשועלי אביוזן זאלן צוריק שלאגן און צוריק פייטן עני וועי פאסיבל איך פלעג זיי זאגן ער טאטשט דיך מיט די ערוה ער האט צוויי טעסטיקלס צעקוועטש עס און פאלט ער אראפ און אזוי האט מען געטון עטליכע מאל. און די חברה האבן געזעהן, העי, איטס ווערי דעינדזשערעס טו טאטש א בוי. די זעלבע זאג איך ענק אויך, פייט בעק, נישט קוועטשן טעסטיקלס. דער חזר זיצט אין ארץ ישראל ער איז א בריה, און די מלמדים די אלטע האט מען ארויסגעווארפן. נאר, ליסען, לאך אין זיין פנים. ס'קומט איינער צו, זאגט ער עפעס, זאגט מען, אנטשולדיגט, ווער ביסטו? מי אתה? ווער ביסטו? וואס, איך בין נישט אזא בירגער ווי דו? וואס איז? ביסט פון דעם רבינ'ס גענגסטערס? אונז האמיר נישט קיין מורא, אונז האמיר אייגענע גענגסטערס. וויער העיר טו טשאלענדזש יו. דעטס איט. נאר אוואדע זאלסט נישט הרג'ענען און שלאגן און טוהן זאכן וואס מען דארף נישט, באט עני ליטעל טינג יו קאל רייט עוועי די פאליס און טעל דעם ליסען, איטס ברואינג, ס'איז דא א לאווע עראפשען, ס'מופט מאונטענס, ענד יו העוו טו קאם אין, ביקאז איטס נאט גאנע ענד גוד, אז א יונגערמאן האט ארויסגעווארפן זיינע קינדער. דאס האט מיך געמעקט, גאנץ כלל ישראל איז געשטאנען און צוגעקוקט און קיינער האט נישט געשריבן א בריוו אנטשולדיגט טו דאס נישט? מען האט ארויסגעווארפן סרול האגער פון וויזשניץ, ר' מוישעלע האט אים ארויסגעווארפן. איז דא א בריוו וואס איך האב עס געזען, ס'איז דא צו באקומען, די דריי שוואגערס, דוביד'ל סקווערער, מיטן בעלזער, מיט ערנסטער, האבן געשריבן א בריוו פאר ר' משה'לען, זייער א שיינעם בריוו, דו קענסט דאס נישט טון, דו צוברעכסט די שענסטע משפחה פון כלל ישראל, א משפחה פון רעבעס מיט רבנים. איז געגאנגען ר' משה'לע האט זיי צוריק געשריבן בדרך כבוד א בריוו, און ער האט באזידלט דעם סרולן, אלעס וואס די רעביצין האט געוואלט מען זאל זאגן, ס'איז נישט זיין, כ'מיין, איטס נאט, ער איז צו געווען, ער איז געווען צו אן איידלער מענטש, ער האט נאך געהאט א פרוי, א. פאוער פרוי פון דעעש געברענגט און די פאוער האט אנגעפירט גאנץ די גאנצע מערכה עניוועי אבער מען האט זיך אנגענומען פארן וויבאלד דא קיינער האט נישט געשריבן א בריוו פאר דעם שייגעץ סקווערע מען טאר נישט שיקן קינדער אין פאבליק סקול מען טאר דאס נישט צולאזן איך האב געזאגט מען גייט רופן פאר א פראטעסט איך וואלט געקומען ס'וואלט געווען א פראטעסט מיר ווען איינער לייגט א האנט דארט האב איך געהאט מענטשן צוגעשטעלט וואס וואלטן איינגעזעצט אפישעל מענטשן. דעטס אלל יו העוו טו דו, מען מעג גייען א פראטעסט אין פראנט פון דוד'ל סקווערער און מען מעג קריגן א פערמיט און מען מעג נעמען אנדערקאווער פאליס און שרייטס אויס און קרייע געשריי, דער רשע קען מער נישט אפערעיטן אזוי. עניוועי, סקווער איטס אין יור הענדס, יו וואנט טו פיקס יור סעלווס גוד, איף נאט, העי, איי דאנט קעיר, כ'האב אים געזאגט דעמאלטס ביי הערשי ברייער אויכעט, כ'האב געזאגט פארן רעבן ווייל דעמאלטס האב איך געהאט די פאוער ווייל איך וואלט געברענגט די גאנצע טשיילד פראטעקשאן אהין אויף סקווער. דא האב איך נישט די פאוער, ווייל דער אייגענער טאטע זאגט איך וויל נישט זאלסט גיין צו דער טעלעוויזשען, זאג איך ווייסטע וואס, איז בלייב געזונט. האסט נישט קיין מורא, דוד'ל האט מער מורא פארן טעלעוויזשען ווי דו, ווען דוד'ל זאל מורא האבן פאר גאט איין פראצענט וויפיל ער האט מורא פארן טעלעוויזשען, וואלט ער געווען א ירא שמים. סאו די מעשה דארף מען ענדיגן מיט נקום נקמת דם עבדיך השפוך, מען האט אים ארויסגעווארפן פון סקווער, מען האט געמאכט דעם מענטש פאר א שמאטע, א מענטש וואס ער איז. געווען עפעס א who is who, כ'האב אייך שוין געזאגט פארוואס באגראבט מען א טויטן, ווייל ער לאזט זיך, ווען ער זאל זיך נישט לאזן באגראבסטו אים נישט, די זעלבע אויך דער האט זיך געלאזט, הע, סאטמאר האט געוואלט פון מיר מאכן א שמאטע, האב איך געזאגט איך גיי מיט דעם פייטן, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד און רגל תחת רגל, איך גיי ענק ווייזן ווער ס'איז דער נואף אין שטאט און ווער ס'האט מאלעסטעד אייגענע טעכטער, און קוק וויאזוי זיי זעען היינט אויס, זיי וויינען, ס'דא רבנים וואס זיי וויינען, זיי זאגן נחום הער שוין אויף. זאג איך אים פורים נאכן קיגל העט מען אויפהערן. הער אויף! פארוואס זאל איך אויפהערן? ווייל די רבנים ווערן פארשעמט? זאג מיר, דו האסט אמאל אנגעקאלט די לך לך רבנים און זאגן הער אויף צו שרייבן אויף נחום ראזענבערג? ניין זיי דארפן נאר איינמאל שרייבן אבער דאס איז שוין דאס גייט שוין פון זיך אליינס. דו האסט דאך דאס אויך נישט געטון סא פארוואס נעמסטו דיך אן פארן די רבנים ווייל דו ביסט א רב? זאג איך האב איך אים געזאגט צוויי זאכן קודם דו ביסט נישט קיין רב אויך נישט גע'גנב'עט אפאר טאלער האסטו געמאכט א שול און צווייטנס איך בין אויך א רב איך האב א התרת הוראה איך בין פונקט אזא רב ווי יעדער רב נאר וואס כ'האב נישט עוסק געווען מיט רבנות ווייל די דזשאב זייערע איז אינטערנעל, ס'איז פאר איצעלע פּימפּ, ס'איז געמאכט פאר די מילך קעסטלער רב, ס'איז געמאכט פאר דעם רב ביק, בכלל נישט קיין היימישע רב, מתיר געווען אלע וואס איך האב געזען טרייפענע מקווה'ס, כ'האב מיך דאך געשלאגן מיט אים, כ'האב דאך אים אראפגענומען פון די מעפּ, און ס'איז געמאכט פאר עלעגאנטער ווער האט מאלעסטעט אין זיין מקווה בחורים, און ס'איז געמאכט פאר שמעון מאיר לאנדא. וואס האט געוואוינט מיט די אייגענע טעכטער, און פאר חזקאל טייטלבוים וואס האט געוואוינט מיט א שוועגער'ן, אן אלטע באבע שוין. דעטס אלל איטס מעיד פאר. ס'איז נישט געמאכט פאר קיין נארמאלע מענטשן. יעצט ווען די משמרת הצניעות, משמרת הפופיק ביי ענק אין שטאט, וואס האבן צוגעלאזט הערשי ברייער מיט אלע חאזערייען, קומען ענק זאגן, די רבי האט געזאגט! ער קומט אין נאמען פון רעבן! זאלסטו זאגן אזוי, די רבי איז בטל ומבוטל והפקר כעפרא דארעא, אונז האמיר נישט קיין רעבן דא, אונז וואוינמיר דא אין א שטאט וואס יעדער האט באצאלט פארן הויז און ער האט באצאלט פארן טעקס.

לקדש שם שמים! דעטס איט! ענדיג מיט דעם משוגענעם שייגעץ, מען קומט זאגן די רעבע, זאג איך כ'קען נישט קיין רעבן, אונז האמיר דא נישט קיינמאל אריינגענומען א רעבן פאר א רעבע, דער רשע האט זיך משתלט געווען אויפן ציבור און א גוטן טאג, דעטס אלל יו העוו טו טעל אים, עס איז ענדערש צו זאגן פאר אפאר עסקנים זיי העלן דיר גארנישט קענען טון, שלאגן קען מען היינט נישט ווייל מען גייט גראד צו די פאליס, מען זעצט איין, וואס העט ער דיר ענטפערן? די ווען עטס לערנטס גוט מסכת עבודה זרה, עטס לערנען א מוראדיגע זאך. די גרעסטע וועג וויאזוי מען טוט עוקר זיין אן עבודה זרה איז מיט ביטול, מען איז עס מבטל, צוברעכט עס וכדומה. יעצט, כ'האב ענק געזאגט כ'האב געמאכט פאר לאבאוויטש א מקווה, זיי האבן געקויפט עפעס א דעוועלאפמענט פון א קאטוילישע קירכע ערגעץ אין אפסטעיט, איז למעשה איך האב דארטן געמאכט די מקווה, איז האט דער וואס האט עס ערלעדיגט האט מיר מסביר געווען, אז דא איז דא א גרויסע פראבלעם, וויבאלד מ'האט זיך דא געביקט צו די עבודה זרה, מוז מען דאך עס מבטל זיין. די ביטול מוז מאכן דווקא דער גוי. א איד קען נישט מבטל זיין קיין גוי'אישע עבודה זרה. האבן זיי געמוזט בעטן דעם גלח ער זאל אפהאקן דעם צלם. דער גלח האט נישט געוואלט. האבן זיי געזאגט דעמאלטס קען ער עס נישט קויפן. לסוף, פאר א פאר טאלער האט דער גלח מסכים געווען. געווען א איד ער האט געהייסן ר' פישל סענדעראוויטש. ער האט געוואוינט אין אן אפארטמענט בילדינג, לי עוועניו. פלעגט ער אויפשטיין יעדן טאג און פלעגט ארויסקוקן פון די פענסטער, קוקן מי ברא אלה אזוי ווי שטייט אין די מוסר ספרים, געווען א אפגעהיטענער איד. ער איז געווען דארט א צלם אויף די קירכע, די וואס מ'האט יעצט צעווארפן, פלעגט ער יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל דאך ארויסקוקן און זען דיין גדלות, דארף איך קוקן אויף א צלם? איין טאג איז דער צלם נישט דא, זאגט רב פישל זיינע תפילות האבן געהאלפן. עס קען זיין אז דער זעלבער צלם איז געווען קעגן איבער סאטמארע שול אין קיפ סטריט און מען האט באצאלט פארן גלח ער זאל עס אראפ נעמען ווייל מען האט זיך דאך געביקט אין בית מדרש און אויב ס'איז געווען אפען די ראלעטן האט מען זיך געביקט צום צלם האט דער גלח געזאגט פאר אזוי און אזויפיל געלט נעמט ער עס אראפ ער האט געזאגט ס'איז געווען שוואך דער בילדינג און ער האט נישט געוואלט ס'זאל אראפ פאלן. א גוי קען מבטל זיין נישט קיין איד. בקיצור דער תכלית הביטול יא אין די סוף איז געווען אז זיי האבן געזאגט אז מען טאר נישט לערנען. וואו ס'איז געווען די קירכע טאר מען קיינמאל נישט לערנען, אפילו מען האט מבטל געווען די עבודה זרה, דאס בלייבט אויף א פלאץ וואו מען טאר נישט לערנען, נאר זיי נוצן, זיי האבן געבויט א נייעם בילדינג און דאס האבן די דארמעטאריס. אמאל ווען א מיידל האט זיך געעלטערט ביים גוי האט זי נישט געקענט טון קיין שידוך, זענען זיי געווארן נאנעס, דארטן איז דא א מאנעסטרי פאר טויזענטער נאנעס איז דארטן דא, איז. למעשה היינט שוין נישט דא מער די זאכן ווייל היינט היינט אז מען ווערט עלטער קען מען נאך ארום האוזן עניוועי למעשה די ביטול פון סקווער פון די עבודה זרה פון דוד ימח שמו וזכרו וואס ער ברענגט אונטער כלל ישראל דער ביטול זיינער איז אז עס קומט איינער מיט א מעסעדזש דער רבי האט געזאגט ווען מען זאגט איך קען נישט דעם רעבן איך ווייס נישט ווער ער איז איך בין נישט דא אריינגעמופט וועגן דעם רעבן איך בין דא געבוירן און איך האב גארנישט מיטן רעבן. איך האב מיט אים אין לנו חלק ונחלה בדוד, איך האב מיט אים גארנישט. עטס ווייסט ווי לאנג ס'וועט דויערן אז די חברה טשעינדזשען פאליסי? דריי וואכן. אין טרי וויקס איטס אלל טשעינדזשד. ווייל ווען איך האב געזאגט דעם רעבן, אויב דו ווילסט נישט ליידן פינף יאר וויפיל דו האסט געליטן דעמאלטס ביי די געלטער, דו ווילסט נישט ליידן וועגן די חאזעריי וואס ס'גייט פאר אין שטעטל, דארפסטו טוהן צוויי זאכן, דארפסט באצאלן העלפ פאר דעם בחור וואס הערשי ברייער האט מאלעסטעד, און הערשי מוז פליען. און כאטשיג דער רבי האט עס נישט געקענט אפמאכן אין זיין מיינד ער זאל עס טוהן, דער הערשי קענט אלע סודות מיט אלע גניבות, דער רבי געבליבן אז מען צאלט אים היינט ביז ארץ ישראל, איך האב געזען איינער האט מיר געוויזן אויף די בארד שטייט נאך אויפגעשריבן ער קריגט היינט פֿופֿציק טרי טאוזענט דאללערס צו וויפיל, דער רבי האט נישט געהאט קיין ברירה הי העד טו דו איט, און איינער זאגט מיר איך גיי יעצט אין ירושלים דער ער האט דאך געקענט דעם חזר אין די גוטע יארן הערשי ברייער זאגט ער ער היינט דרייט ער זיך ארום ווי א געשאכטן הינדל ער כאפט שוין וואס דא איז געשען אלעס וואס מען דארף טון איז מבטל זיין די עבודה זרה נאכדעם פארסטו גוט דאס וועסטו דאך אויס ביטול פון די עבודה זרה. איך קען נישט דוד'ן, איך ווייס נישט ווער ער איז און וואס ער זאגט איז מיך נישט מחייב און נעמטס ענק מאכן אן עקסטערע מנין שבת די וואך איז נישט אזוי געשטיפט שבת רעד איך זאג פאר די גאווערמענט איך קען אזוי נישט דאווענען שולחן ערוך שטייט ס'מוז זיין ד' אמות ביי יעדן מתפלל שטיפט אריין יעדן ווי די הערינג אז מען דארף גיין אין טוילעט אן אלטער איד דארף זיך דורך שטיפן די קראוד טא, איינער דערציילט מיר, א אלטער איד האט געשריגן, אוי אוי אוי, לויפטס שנעל דורך, אן אלטער איד גייט, אוי אוי, עס איז זיך שווער איינצוהאלטן, אה. אינמיטן בית מדרש זאגט ער, אקעי, דארפסט שוין נישט דורכלאזן, איך האב זיך שוין באקאקט אין די הויזן. איז דארף עס זיין אזוי? עס דארף זיין טוילעטס אין אלע זייטן מען זאל קענען ארויסגיין. נאר איין זאך, זיי האבן א פראבלעם אז זיי האבן געהאט א בוים, מען האט געווארט יארן דער בוים זאל אפשטארבן, בהמות וואס איר זענט, און אז די קינדער שטארבן נעבעך אפ, מען הרג'ט זיי אפ, עס באדערט נישט דעם רב. עניוועי, יעצט עמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך וואס איז געשעהן, ליבאוויטש זענען זייער אפ טו דעיט, אפ טו פאר, זיי זענען זעהר דער ליסטנערס, זיי זענען געווען די וואס האבן מיך געפאלאוט, איך בין אראפגעפארן אויף קראונהייטס, כ'האב זיי געבעטן זאלן עפענען א דזשואיש קאמיוניטי וואטש, כ'האב זיי געזאגט אלעס וואס מען דארף טוהן, מען זאל מאכן א בלאג, ווייל זיי זענען אפען מיינדעד, כאטשיג דעמאלטס איינמאל ווען כ'בין געקומען אויף ליבאוויטש איז געווען א איד מיט א לאנגע בארד און געשריגן דו מוסר! דו מוסר! אבער. ניינטי פראצענט זענען אפ טו דעיט, ווען יו טאלק טו דעם דעי אנדערסטענד, היינט שרייט שוין קיינער נישט, זיי האבן אויך געטרייט צו באהאלטן די שייגעץ שטיק, עניוועי וויל איך ענק פארציילן א מעשה וואס איז געשען. כ'האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא הערשעלע גלאק, צבי גלאק, ער האט א ארגענעזעישן עמודים, און ס'איז דא נאך אפאר ארגענעזעישנס וואס זיי האבן מיטגעשטאנען, און איך האב זיי געזאגט מ'דארף אויסלערנען דעם עולם וואט דראגס איז אלל עבאוט, איך געדענק ווען מ'האט אויסגעלערנט סעקשועל אביוז האב איך געדינגען אין די לייבערי אין ווילימסבורג זענען געקומען די גוט מאכערס די משמרת הפיפיק חברה און זיי האבן אנגעקלאגט מען זאל עס נישט פארדינגען די קאמיוניטי לאזט נישט קאמיוניטי שמאקאפאפטשאפאטע בקיצור איז די לייברעריען האט געזאגט זי קען נישט נעמען קיין שום שטעלונג זי האט עס איבערגעבן פאר די ניו יארק סיטי לייברעריען די הויפט זעט אויס ס'איז דא א הויפט אויף אלע קאלט זי מיך אן זי פרעגט וואס איך וויל דארט רעדן זאג איך וועגן טשיילד סעקשועל אביוז. נישט. בקיצור, קאלן זיי צוריק די משמרת הפיפיק און פרעגן וואט דאס הי וואנט טו טאלק אבאוט דעט יו אפאוז? זאגן זיי סעקס! הי וואנטס טו טאלק אבאוט סעקס? פרעגט די לייברעריען וואט קיינדע סעקס? זאגן זיי יו נאו וויט טשילדרען דעט די פיפל מעיק היער? זאגט זי אבער דעטס ווערי אימפארטענט און זי האט עס גראד אקעיד, זי האט געזאגט מען קען מיר געבן די לייבערי אומזינסט ווייל ווייל יעדע לייבערי האט אזא האל און מען געט עס אומזינסט קען מען קען עס מיר געבן נישט קיין פראבלעם. שוין, האב דאך שוין א לייברערי אויך. איז סאטמאר געגאנגען זיי האבן אנגעדרייט אנגערעדט בהמות וואס דרייט עטס פארגעסטס נישט עטס זענטס אין אמעריקע סאקמער קאקמער איז שוין אינדערהיים געשטארבן היטלער האט אלעס אראפגעווישט נישט געבליבן קיין זכר דא גייט אן אנדערע סיסטעם דא אז א איד וויל זאגן זיין מיינונג מעג ער זאגן זיין מיינונג עניוועי. יעצט איך זאג כסדר פאר די אלע וואס זיי טוען אין דעם איך זאג זיי רבותי אונז מוז מיר באקומען פון די גאווערמענט עמטליכע דראגס. ווי העוו טו שאו א דעמאנסטרעישאן פאר די פיפעל, פאר די פערענטס, אונז מוז מיר ווייזן וואס א נידל איז און וואס א סערינדזש איז און אונז מוז מיר אלעס ווייזן ווייל ווען נישט, קענען די עלטערן נישט קאנטראלירן די קינדער, נאכדעם דארף מען זעהן די סימפטאמס אזוי ווי ביי טשיילד מאלעסטעישאן, אונז קען מען דערקענען גראדע אויף א קינד צו ער איז געווען מאלעסטעד צו נישט, די אלע סימפטאמס מוז מען וויסן ביי דראגס, וואס דאס טוט וואס יענץ טוט, פלוצלינג ווערט דער בחור היי, פלוצלינג ווערט ער לאו, פלוצלינג ווערט ער דיפרעסט, פלוצינג אהער פלוצינג אהין פלוצינג רעדט ער הויעך ס'דא אסאך ס'איז דא בוקס איך פלעג דיך איך פלעג דיך אן בקיצור פלעג איך דיך עס זאגן אויפן האטליין אויך האב איך זיי געזאגט אונז מוז מיר עדזשוקעיטן דעם עולם ווען מ'לערנט זיך שחיטה ברענגט מען אריין א בהמה און מ'ווייזט וויאזוי מ'שעכט און אז מ'לערנט הלכות קדושה וויסן וואס דאס הייסט משכב זכר גייט מען אין א מקווה זעהט מען ווי אן אלטער חזיר שטופט אן א יונגל יו העוו טו סי איט. ווען נישט ווייסט מען נישט וואס דאס איז, א אכציג יעריגער פוסק, פינף און אכציג יאר איז ער אלט, זאגט ער עם וואס איז דאס משכב זכר, איך ווייס ניט, האב איך אים געזאגט קום יעצט אריין אין מקווה וועסטו זען ווי איינער שטופט אין תחת פארן צווייטן, און נאכדעם ווי געווען מענטשן זענען ברוגז ווען כ'האב גערעדט אפן א פיפי, א תחת, זאג איך אים העי, דעטס די אנלי וועי טו טיטש. עניוועי, זיי האבן באקומען די אלע דראגס, ס'איז דא דראגס, נישט עכטע דראגס, אזוי זעט אויס פונקט ווי די עכטע, און זיי האבן צוזאמגענומען א מיטינג אין קראון הייטס, און זיי האבן זיך אראפגעזעצט און מען גיי דורכטוהן די סוגיא פון דראגס, ס'איז געווען זעקס הונדערט און פופציג מענער און פרויען מיט א מחיצה, יא, און גראדע סאקמערע קאקמערע, יא, און איז געווען א מחיצה, יא, די פרויען זענען געקומען אן אונטערהויזן, נישט וואר? יא, דאס איז בהמות פון די שטאלן, עניוועי, איז. ס'איז געווען געהעריג בצניעות בתכלית הצניעות, און ס'איז געווען א דרשה פון צוויי שעה, ס'איז דא א נידל ס'איז געווען דארט, אלעס איז געווען דארט, און מ'האט אויסגעלערנט גאנץ קראון הייטס וואס דאס איז דראגס, עס איז נישט עפעס א סעווען אפ סאדע, ס'איז סיריעס ביזנעס, איך האב אזא הנאה פון דעם אז עטס האט'ס נישט קיין השגה, ברוך השם לעבאביטש בראוק די אייס, ברוך השם. בהמות וואס איר זענט, מ'האט געוואלט איינרעדן ס'איז נישט דא ביי אונז קיין דראגס. ס'איז א מיידל אין בראזיל איז געשטארבן די וואך, זי איז אראפגעשפרינגען פון א פענצער, זי האט זיך געהארגעט, ס'איז דראגס. אין ארץ ישראל איז דא יעצט נאך איינער ס'האט זיך געהארגעט, ס'איז דראגס. און נאך איינער איז געווען יעצט דא אין ניו יארק איז געווען א בחור עס איז ברעין דעד, ער איז ברעין דעד, האט זיך אווער דראגד אבער ער איז נישט געשטארבן. יעצט די דאקטוירים זאגן ווי וואנט טו פול די פלאג און די עלטערן זאגן ניין די תורה לאזט נישט די תורה הקדושה שרייט דער דאקטער צו זיי משוגענער און זיין אויף דראגס לאזט יא די תורה הקדושה און ווייל עס איז אונז זעהן מיר אויס ווי די דזשיהאדס די אראבער מען זאגט אללה אכבר גאט איז איז גרעיט גאד איז גרעיט און מען שטעכט אריין יענעם א מעסער אין רוקן מען הארגעט אים דעטס וואט ווי לוק לייק דער דאקטער פרעגט. דו גייסט יעצט אויסברענען מיליאנס אוו דאלערס פון שפיטאל, ער קען אזוי ליגן הונדערט יאר אויך, נאטינג איז גאן עווער העפען, הי איז ברעין דעד, די דראגס פרייד אוט היז ברעינס, שוין, דעטס איט, ס'איז נישט אזוי ווי איינער פאלט אין א קאומע און מען ווייסט נישט זיכער צו דער מח ארבעט צו נישט, די ברעין איז פרייד אוט, ס'איז אפגעפרעגלט. יעצט אגעין, איך נעם נישט קיין שטעלונג ווער ס'איז גערעכט, צו דער דאקטער צו די עלטערן, אבער די באדאם ליין איז דעט הועווער איז רייט ענד הועווער איז נאט רייט, עס איז א היימישער בחור, ער האט צופיל דראגס גענומען און האט זיך אויסגעברענט די ברעינס, און יעצט אין שפיטאל. יעצט איך האלט אז סאטמאר דארף עס אויך מאכן, איי פיל ווערי קאנפידענט אז סאטמאר דארף רופן די זעלבע וואס האבן דארט געמאכט די פריזענטעישאן און זיי זאלן עס מאכן ביי אונז אין וויליאמסבורג און אין בארא פארק, ס'האט מיר איינער געזאגט. איך האב עס געזאגט פאריגע וואך אויפן האטליין אז דו ביסט א משוגענער און א ליגנער און תשכ"ח איז נישט געווען קיין דראגס, ער האט מיך אפגעפרעגט, ווייסט, אזיאטישן וועג, דיפעימען, וויל איך דיר זאגן, אין די זעלבע צייט האב איך באקומען א טעלעפאן קאל פון א איד, ס'איז געווען איינער ליפא לעפקאוויטש, מען האט אים גערופן דער ליפא פון אויבן, ווייל ער האט געוואוינט העכער דעם סאטמארער רעבן, דער רבי האט געהאט אויבן אן אפארטמענט האט מען עס ארויסגעגעבן, שפעטער האט דארטן געוואוינט דער כזית'ל, דער וואס האט געמאכט א כזית גדולים פארן אייבערשטן, אויך א משוגענער געווען. זאגן זיי אז דער ליפא לעפקאוויטש. פלעגט האנדלען מיט דראגס האט עס אריינגעברענגט אויפן נאמען פון יואל טייטלבוים, אויפן רבינ'ס אדרעס, פֿינף הונדערט בעדפארד עוועניו. איינמאל איז געקומען די עף בי איי, דעמאלטס איז נאך געווען אז מ'האט רעספעקטעט א רב, היינט ווען זיי קענען רבנים קומען זיי ווען נישט, זיי זעצן אים גראד איין. זיי קומען זיי האבן געזאגט ראביי ווי דאונט בעליוו יו דיעלינג וויט דראגס, באט אן יור אדרעס קומט כסדר אריין העווי דראגס. בקיצור מ'האט אפגעווארט פונקטליך ווען ס'איז געקומען דער פאסטמען אפאר מאל און מ'האט געכאפט אז מ'ברענגט אריין אויפן רבינ'ס נאמען דראגס. סא דו האסט א פראבלעם אז סאיז נישט געווען דראגס אין תשכ"ח? דו ווייסט פון ווען די מעשה איז געווען? אין תש"י און י"ד? סאיז נאך געווען פאר ק ח? כ'מיין אזוי אז י"ד און י"ד איז כ"ח, ניין? לויט די עדיוקעישאן וואס מ'האט אונז געגעבן ווייס איך דאס אויך נישט. עניוועי, באט לאמיר גיין ווייטער. סאיז געווען דראגס אלע יארן און אידן האבן געהאנדלט? מיר האט דערציילט א איד נאך די מלחמה, ער איז אנגעקומען א שטאט, בקיצור פרעגט ער דעם עולם מיט וואס מאכט מען דא פרנסה? זאגט מען אים דער שוסטעריי, דער שניידעריי, זאגט ער ניין ניין ניין כ'וויל וויסן מיט וואס מ'טאר נישט האנדלען. אבער מיט דעם וויל איך האנדלען. סוף האט ער טאקע געהאנדלט און ער האט געהאט א נורסינג האום, מ'האט אים איינגעזעצט אין דזשעיל און ער האט געטון כל דבר אסור. דאס איז די אידישע מענטאליטי. איך וויל וויסן מיט וואס מ'טאר נישט האנדלען. עניוועי. נישט יעדן, נישט אלע אידן, נאר מ'רעדט פון די שלעכטע מענטשן. עניוועי. יעצט, איך האלט אז מ'דארף דאס טון אין וויליאמסבורג. איך האב עס שוין געזאגט הונדערט מאל, איך רעד מיט זיי אליינס אז זיי זאלן דאס. טוהן, זיי פאלגן. יעצט די שאלה איז, זענען זיי זיך גיין שלאגן מיט משמרת הפופיק וואס מיט ווייזער וואס ער לעבט פון די אלע שייגעצישע געלטער וואס האט קיינמאל נישט געמאכט ארדענונג מיט דעם ער זיך אונז גיין שלאגן? מען דארף מאכן גיין צו די לייבערי אדער מען דארף נעמען דעם סאטמארע בית מדרש פארט און הופער דער איז נאטינג ראנג גלייבטס מיר דאס איז אזא עדיוקעישאן וואס איז פונקט אזוי חשוב ווי ווען מען זאגט כל נדרי אדער נעילה אין יום כיפור ביי פארט און הופער ס'פונקט אזוי חשוב ביים אייבערשטן. נאך איינער האט זיך געהארגעט, נאך איינער האט זיך אווערדראגד, און ווער ס'ווערט נישט אווערדראגד, ווער ס'קען זיך קאנטראלירן, איז דאך די זעלבע פראבלעם, ער איז דאך אויף דראגס, ער איז דאך נישט אינגאנצן דא. יעצט זיי האבן אויך אינטראדוסט די נייע מעדעצין וואס איז ארויסגעקומען, וואס ס'טוט נוטרעלייזן דראגס, ממש א מחיה, ס'דא יעצט אין גאנץ אמעריקע א מואוומענט, אין גאנץ אמעריקע, מ'קען זען, כ'האב קליפס, ס'קומען אריין קליפס איבעראל, עלטערן וואס האבן פארלוירן קינדער, וואס.

פופצן צו זעכצן יאר א קלין קאמיוניטי און אזוי זעמער מיטן פיטום אראפ אונז זעמער אין דר'ערד אונז האמער אפגעהארגעט קינדער אונז האמער געטוהן וואס מ'האט נישט געטארט רבותי לעטס סטארט ליווינג אפ און נאכדעם איז דא נאך א זאך העד יו העוו ליסענד ווען איך האב גערעדט פון דראגס איך רעד דאך פון דראגס אין די זעלבע צייט ווען כ'האב גערעדט וועגן טשיילד סעקשועל אביוז רעד איך פון דראגס ווייל דאס איז תרין ריעין דלא מתפרשין ס'ארבעט אזוי אדער גייט מען אויף דראגס און נאכדעם ווערט מען א סעקס פריק ווייל ס'איז אסאך בעסער צו מאכן סעקס מיט דראגס ווייל מ'ווערט א היי, אדער גייט מען קודם איז א סעקס פריק און כדי ווען מ'האט שוין אויסגעגעבן אלע תאוות און ס'איז שוין נישט דא נאך נאך מ'זוכט גייט מען ארויף אויף דראגס און דאס מאכט דיך אז זאלסט פילן נאך נאך נאך און נאך און עט די ענד אוו די דעי דער מענטש איז א געהארגעטער מענטש. סאו איך האלט אז מען דארף דאס איינפירן ביי אונז אויכעט, איך האב זיי געבעטן זאלן עס מאכן, זיי געבעטן זאלן עס מאכן אין אלע אידישע קאמיוניטיס, און מען מאכט עס צוביסלעך, יעדע קאמיוניטי קען מאכן, איך האב געהאט יעצט א קאמיוניטי איך האב געבעטן זאלן עס מאכן האבן זיי געזאגט טענק יו ראביי ווי אר גאוינג טו דו איט, פרעג איך אים אפשר דארפסטו האבן אונז זאל מיר דיר שיקן מענטשן זאלן דעמאנסטרעיטן, זאגן זיי ביי אלל מיענס נאו, ווייל אין מיין קהילה ארבעטן דריי טאפ נאטש דאקטוירים און זענען אלע ספעשילייזינג אין דראג אביוז. אויב עפעס זעמער אונז די וואס אונז קען מיר ענק שיקן, זאג איך אים אדרבה גיב מיר די נעמען, אבער איך האב אים געזאגט איי דאונט מין היער די פאליטיקס, יו דיד איט, איי דיד איט, שי דיד איט, הי דיד איט, דו איט, זאגט ער ביי אלל מינס, איי דזשאסט דידנט קנאו דעט אז ס'איז אזוי אינפעסטעד ביי כלל ישראל, מען טוט און מען מאכט און מען וועט אנקומען, נאר די לעצטע גייט זיין סאטמער קאטמער, אזוי ווי אין ווילימסבורג די לעצטע, זיי האבן זיך נאך געשלאגן, מען האט מיר נאך געגאסן בליטש אין די אויגן אפאר יאר צוריק, פארוואס? און די מלחמה איז שוין געווען פאריבער דעמאלטס. יעדער האט שוין געוויסט וואס ס'גייט פאר, איך מיין חלילה ווען דו מאכסט מיך בלינד צו נישט, דער עולם וואז פולי אוועיר, גייט ער מיר גיסן בליטש אין די אויגן, דאס איז געווען זיין פראבלעם, און נאכדעם נאך א זאך, דו מיינסט אז חלילה ווען איינער איז בלינד קען ער נישט מעורר זיין? מען זאגט פארוואס קרייט א האן מיט צוגעמאכטע אויגן, פאר ער קרייט מאכט ער זיך צו די אויגן, זאגט מען ווייל ער קען שוין אויסענווענדיג, דאס וואס איך דרשן צו דיר דרשן איך אויסענווענדיג, איך דארף נישט צו דעם האבן אז כ'זאל קענען אריינקוקן אין די גמרא און נאכזאגן דעם תוספות, דאס גייט פון זיך אליין ברוך השם. איז במילא דאס איז וואס עטס האטס געטון דא, ווען מ'האט שוין געהאט א געווינענע זאך זענט עטס זיך נאך געגאנגען שלאגן, אה מען גייט זיך נאך שלאגן, מען גייט נאך אהער, וואס וואס גייט דא פאר? עניוועי, איך האלט מען דארף זיך צוזאמען נעמען, נישט משמרת הפיפיק, זיי האבן גע'גנב'עט געלט, זיי האבן נישט געטון גארנישט, נישט רבנים, גאר ערנסטע עסקנים, יונגעלייט דארפן זיך צוזאמנעמען און זאגן ליסן, ווי אר הערט, סאמווער אין די פעמילי, מענטשן וואס זענען פארכאפט, פונקט ווי ס'האט מיך אנגעקאלט די וואך איינער, כ'האב אויפן טעלעפאן. ער זאגט איך פארשטיי דיך אך אזוי קלאר איך האב דיך אין די פעמילי ווער ס'איז פארכאפט אוי ווען מ'פאלט דארט אריין אוי וויי וויי וויי וויי וויי. איז דא איינער פון די רייכסטע אידן אין בארא פארק ער מסתם די רייכסטער איד פון בארא פארק א רבנישע משפחה האט ער א זון מ'האט אים געמאכט מ'האט אים מאלעסטעט און נאכדעם נאך מאלעסטן איז געקומען דראגס טאטע וואוינט שוין אין קאליפארניע דארט ווי מ'ריהעביליטעיט'ט זיין זון וואוינט ער שוין דארט צוויי יאר האט נישט קיין נחת א בן יחיד, ענד געס וואט? איך הער זאגן ער איז יעצט צוריק ווידער געפאלן, צוריקגעפאלן, דעטס וואטס העפענינג רבותי! פליז אנדערסטענד, אונז דארף מיר מאכן אזאלעכע קאורסעס פארן עולם זאלן וויסן ווי מען האלט, און אין די זעלבע צייט דארף מען מאכן העלפ. איך זעה אויף אלע בלאגס קומט אריין האספיטאלן יעדע האספיטל איז דא דיר צו העלפן, האסט אן אדיקשאן פראבלעם, ס'דא ווי צו קאלן. גיי ארויף אויף די טמא'נע כלי וועסטו זעהן אדיקשען, ס'איז דא צענדליגע מיני אדיקשענס, ס'איז דא אדיקשען פאר דראגס, ס'איז דא אדיקשען פאר סעקס, ס'איז דא אדיקשען פאר געמבלינג, ס'איז אלץ אדיקשען פראבלעמס. יו העוו טו ווארק וויט יורסעלף אדערווייז יור גאנע בי ווייפד אוט. יעצט אויב עטס האטס א פראבלעם וועם צו נעמען ס'זאל זאגן די דרשות, געב איך ענק אן עצה, איך האב זייער א גוטן מענטש, אונז האמיר אזויפיל עסקנים וואס זענען גוט מיט די שפיטעלער און מיט די העד דאקטערס, פונקט אזוי ווי מען דארף האבן איינער זאל געבן אדווייז, וועגן איך ווייס הארץ אטאק צי כדומה סטראוקס. מען מאכט אזאלכע שיינע קאנווענשאנס צוזאמקומען און מען לערנט מיט די מענטשן, ממש א נחת. אונז זעמיר זייער א קלוג פאלק, איך זאג אייביג איך זעה די בלאגס ווי שיין עטס זענטס מסודר, די וואטסאפס איז אזוי שיין און יעדער האט גוטע ווערטער מיט אלעם, ווען אונז לייגן מיר דאס אריין צו מאכן געלט וואלט מען געווארן ביליאנערן. די זעלבע דארף מען מאכן פאר די אלע מענטשן, א שיעור פאר די מענער און די פרויען, א געהעריגן שיעור וואס דאס איז דראגס, ווי דעינדזשערעס ס'איז, מען דארף, ס'איז דא פעמפלעטן וואס די גאווערמענט גיבט ארויס, מען דארף עס צוצוטיילן, מען דארף קריגן די פאבליק לייבערי, מען דארף קריגן א בית מדרש, דער איז נאטינג ראנג וויט אלל דיס, איטס עדיוקעישאן צו סעיוון א מענטשן דאס לעבן. די הצלה מעמבערס זענען זיך געלאפן לערנען וויאזוי מען סעיווט מענטשן לעבנס, כאטשיג זיי זענען געווען יונג און פריש האט זיי נישט געפעלט גארנישט. די זעלבע איז אויך מיט די דראגס, יו העוו טו סטארט סעיווינג פיפלס לייווס, ס'איז א וועלטס עפעדעמיק און ס'ממש איטס אנבעליוועבל, און איך האב ענק שוין געזאגט, נישט לאנג ארום מען וועט זעהן, כ'מיין ס'וועט דויערן א חודש צוויי דריי, די לאו וועט פעסן אז אין ניו יארק סיטי און אין ניו יארק סטעיט וועסטו קענען קויפן מאראוואנע. באצאלן די טעקס דערויף, ס'וועט קומען מיט בעגס, און יו וויל בי עיבל טו ביי איט, און וואס וועט עטס דעמאלטס טון? יעצט האט מען נאך מורא, מען האט מורא מ'וועט כאפן, ער האנדלט מיט דראגס, מיט מעשיות, ווי'ר טאלקינג אבאוט מאריוואנע, וועט זיין ליגעל צו קויפן, און די נעקסט דעי קומען די אנדערע דראגס, צוביסלעך וועט אלעס ווערן ליגעל, קוק אהער, אז מען קען היינט חתונה האבן מיט א זכר, און מען קען היינט, איך מיין ס'ברענגט עידס מיט אלע קראנקהייטן, נאובאדי קעירס. מארגן וועט מען קענען חתונה האבן מיט א קי און איבערמארגן מיט אן אייזל. איטס אנבעליוועבל וועיר די ווארלד איז העדינג טא. ענד נאובאדי איז קאנסערנד אבאוט אווער טשילדרען. און וועגן דעם האבן אידן אלץ געדארפט האבן אן עקסטערן חינוך. אמעריקע האט געזאגט איך וועל מחנך זיין דיינע קינדער מיט אלעם. זיי האבן זיך געוואונדערט נו וואס פעלט אויס א אידישער חינוך? דו ווייסט פארוואס? ווייל נאך צען יאר שפעטער ווערט דער גוי משוגע און ער געט דיר אלע מיני תאוות רעות. און דאס איז דער חינוך. דאס איז נעבעך דער חינוך פונעם גוי. איך בעט זייער שטארק די עסקנים, נישט די רבנים, די רבנים זאלן גיין אין דר'ערד, די עסקנים וואס זיי האבן קאנסערנס אבאוט דראגס, נישט די באקאנטע וואס זיי גייען שוין ארום נאך געלט, די הערשל קלארניקעס מיט די משמרת הפיפיקניקעס, ניין, נעמען זיך צאם א צען יונגעלייט, ווי וואנא נאו וואט די סטארי איז מיט די דראגס, ווי וואנא נאו וואט איטס אלל אבאוט, די טמא'נע קהלה טאר מען דאך נישט האבן, און. פאמפלעטן וועט עטס קענען קריגן וויפיל עטס ווילטס, עטס ברויכן האבן העלפ צו באקומען פאמפלעטן פון די גאווערמענט פון עני פלאץ, איך קען ענק ברענגען וויפיל עטס ווילטס, זיי קענען מיך זייער גוט און איים וועל נאון אין די אינדעסטרי ברוך השם, ווייל דאס וואס איך זיץ דא אין א מיט אזא ספיקער און איך רעד אריין, זאלט איר וויסן דאס איז נאר צוויי שעה א וואך נישט מער, צוויי צוויי א האלב שעה, איך קאל און איך טוה און איך דריי אין די שטאט, איך דריי איבער די וועלט דריי איך איבער. און טאמער ווילט עטס נישט מיין העלפ ווייל איך בין אין חרם, איז זיכער גוט, טוטס עס אליינס, אבער אויף נישט צו טון דאס וועל איך נישט צולאזן, איך האב נישט צוגעלאזט מען זאל מאלעסטן יונגלעך און מיידלעך אויך נישט, איים דזשאסט נאט גאנע לעט דיס העפן, אונז גייען מיר פייטן ביז אונזער לעצטן טראפ בלוט וואס אונז האבן, ווי ניד א קלין קאמיוניטי. ס'איז געווען אין ווילימסבורג א פראבלעם אפאר וואכן צוריק, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז געווען די פאליס מיט אלעם, געווען א בחור האט זיך אווערדראגט און ער האט געוואלט גיין הרג'נען די מאמען, ער האט גענומען א לאנגע מעסער און געוואלט הרג'נען די מאמע, און מ'האט גערופן די פאליס. אלל דיס שאד נאט העפן, אונז דארף מיר האבן א פלאץ ווי מען קען צוגיין און זאגן העי איים אן דראגס איי ניד העלפ, און דאונט בי עמבערעסד ווייל ס'עט ארויסקומען במילא, איטס נאט גאנע בי טו יור סעטיספעקשן באט ס'עט ארויסקומען, סאו לעטס דא די רייט טינג קאנסטראקטיוו, מ'זאגט א סטיטש אין טיים. סעיווס נעים. עס מיינט אז ווען דו האסט א צוריסענעם סוועטער וואס עס איז צוזאמגעוועבן און ס'רייסט זיך אפ איין שטיקל פאדעם און אז דו לאזט עס זיך שלעפן שלעפט זיך עס אזוי ארויס ביז ס'שלעפט ארום די גאנצע פאדעם און נאכדעם צושניידט זיך די בגד אויף צוויי. אויב דו טוסט עס אבער גראד צו מענדן בלייבט דער בגד א בגד. דאס הייסט א סטיטש אין טיים. מאכסט א סטיטש באצייטנס סעיווס נײַן. ס'וועט איינשפארן נײַן אנדערע סטיטשעס. נײַן מיינט אסאך, ס'איז נאר אויפן גראם. סאו רבותי, סטארט די ווארק. יעצט ווען איך האב געזאגט וועגן סעקשועל אביוז האט עס בארירט אסאך מענטשן, ס'האט בארירט רבנים, זיי האבן געזאגט, נחום ראזנבערג איז נישט קיין רב, ער האט געלערנט אויף א געלעכערטן פיפיקל אדער א צובראכענעם פליגל אין יורה דעה,, האט ער געמיינט אז ער פארשטייט בעסער צו סעקשועל אביוז אזוי צו הענדלן, באט עניוועי דאס איז דאך אונזער קראנקהייט, די רבנים רבנים, עניוועי דא איז עס אזוי אפן שוין, אונז אליין האמיר באגראבן זיבעציג צו אכציג מענטשן פאר א יאר, האמיר שוין דאס יאר באגראבן פופצן מענטשן. א מאמע איז געווען אויף דראגס זי האט ארויסגעווארפן אירע קינדער, זי האט זיי געהארגעט אלע פיר און דאן האט זי זיך געהארגעט, עס איז נישט אזוי ווי דעמאלטס וואס מען האט געזינגען איט דאזענט העפען איט דאזענט העפען איט דאזענט העפען, עה, קודם האבן מיר נישט שוין א חזקה אז ווען אונז זאגן מיר איט דאזענט העפען איט דאז העפען, און צווייטענס איז דא נאך א זאך, עס איז א פאקט אז מען האלט אין איין באגראבן די טויטע, אז יענער האט אריינגעשטופט דעם צווייטן אין אחור אריין, ביסטו נישט דארט געווען דו האסט עס נישט געזען, אבער דא מען האלט אין איין באגראבן איינער נאכן אנדערן. סאו, לאמיר אנהייבן צו טוהן קאנסטראקטיוו רייט עוועי, א סטיטש אין טיים סעיווס נײַן. לאמיר זעהן אין בלאט אין איד און אין צייטונג זאל שטיין גרויסע מודעות אז מען קומט זיך צוזאם אין די און די שול, און דארטן עט זיין דאקטער סאו און סאו מיט סייקאלעדזשיסט סאו און סאו, און צוויי דריי מאמעס וואס האבן פארלוירן זייערע קינדער, און זיי רעדן אונטער א מחיצה, האטס נישט קיין מורא אז עטס עטס ווערן היי און הארני אויף די פרויען. נאר די פרויען, איך זעה דאך, כ'האב דאך געוואטשט די ווידיאו וואס איז געווען אין קרוין הייטס, כ'האב געוואטשט אנדערע ווידיאוס אין אנדערע שילן, דעי פרויען נעמען ארויס דעם מענטש פון די געפילן און זיי לייגן אים אריין אין א ריאליטי און זיי זאגן אים הער אויף מיט די באלאוני, סטארט דואינג קאנסטראקטיוו, א מאמע וויינט דארטן, איף אנלי ווי וואלד האוו העד דיס מעדיקעישן איי קוד האוו סעיווד מיי סאן, איי סא הי וואס דעד, איי ספאוק טו הים באט הי דזשאסט קאדנט ריספאנד, סא ווי העד טו קאל די פיונערל פארלער און מ'האט אים באגראבן, ס'אלץ אידן, אידן נישט קיין גוים, רבותי ליסן טו מי. זאלטס אייביג געדענקען איין זאך, איך בין א פרענד פון כלל ישראל, איך בין נישט קיין פרענד פון סאקמער קאקמער, ווייל איך האלט אז די ביגעסט קאראפטעד חסידות וואס איז דא היינט אין די וועלט איז סאקמער קאקמער, אפילו דער בעלזער וואס בעלז איז דאך ווי מ'זאגט א חסידות וואס איז געווען שטרענג און זיי האבן געטון וואס זיי האבן געוואלט, צום בעלזער רב קען מען זייער פיין רעדן. און ער פארשטייט יעדע זאך. וואס וועט זיין נאכדעם ווען בעלזער רב וועט שטארבן? וועט מען זאגן א בהמה ווי אהרן מרדכי'לע. ער איז די זעלבע בהמה אזוי ווי אלע וויזשניצער אייניקלעך. ער איז אזא טייפ ישראל האגער בן ר' משה'לע. ער שרייט און טוט און מאכט און נאכדעם מארגן זאגט ער אנדערש און היינט אהער און היינט ווייס איך וואס. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ווען דער בעלזער קען ארויסווארפן די חזירים זיינע און ער נעמט אריין א גוטע סטעף קען ער איבערלאזן דאס חסידות. ס'וועט זיין גארנישט ווען מ'זאגט איטס נאט גאנא גאו דאון. די דרעין. אבער לאמיר נישט אריינגיין יעצט אין דעם, לאמיר יעצט טון די קאנסטראקטיוו. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך אז כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון בעלז אז כ'זאל זיך אפלאזן פון זיי, האב איך ענק געזאגט ס'איז פול מיט דראגס, כ'האב שוין באקומען א ידיעה ס'איז דא אין שיכון וויזשניץ בני ברק אין די ישיבה קענסטו האבן וויפיל דראגס דו ווילסט, און אין בעלז אין ירושלים קענסטו אויך האבן וויפיל דראגס דו ווילסט, שוין באקומען א ידיעה, און ממילא וויל איך ענק זאגן נישט נאר סאטמאר דארף עס טון, יעדער דארף עס טון, בעלז דארף עס טון, און אפילו. פאפא דארף עס אויך טון, פאפא, צעהלים, אלע קהילות, אין פעקט מען קען נעמען אלע קהילות אין ווילימסבורג און מאכן איין גרויסע זאל און אלע אריינריקן דארטן און מען זאל רעדן דערפון און נאכדעם גייט עס ארויף אויף די וואטסעפפס, ס'איז זייער וויכטיג, און נאכדעם מענטשן זאגן יא האסט געהערט דער האט געזאגט אזוי דער אזוי, איטס ווערי ווערי אימפארטענט. און דראגס איז דער כלל אזוי, ס'איז נישט נאר ס'מאכט דיך יעצט היי און נאכדעם ווערסטו צוריק נארמאל, ס'מאכט דיך היי און ס'ברענט ארויס אלע סעלס אין מח, איף יו דו איט לאנג אינאף יור שאט, ביסט טויט, סאו טריי טו אנדערסטענד דעט און טריי טו גיוו אווער די מעסעדזש טו יור טשילדרען ענד טו יור טשילדרענס טשילדרען והודעתם לבניך ולבני בניך, שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, כ'האב געוואלט זאגן וועגן די דראגס, דער וואס ס'טוט ווען מ'זאגט. צו מבטל זיין דעם דראג, דעם מעדיקעישאן וואס ס'הייסט. NALOX, נעלאקס וואן, ס'איז איין ווארט, נעלאקס וואן. דאס איז אזא אינהעלער, אזוי ווי ס'איז דא למשל מענטשן קענען נישט אטעמען האבן זיי היינט א אינהעלער, מ'דארף מער נישט שטעכן דעם מענטש, די זעלבע איז דאס אויכעט, אז מ'זעט אז ער האט זיך אווערדראגט, הואעווער איז אווער דראגד גייט מען צו און מען לייגט עס אים פאר די נאז און ער ווערט סאובער. און איך האלט אז יעדע מאמע וואס האט א דאוט, און אפילו וואס האט נישט קיין דאוט, זאל נעמען דעם זון צו א דאקטער ווייל דאס קען מען נישט באקומען נאר אז מען האט א פרעסקריפשאן און די דאקטער וועט דיר זאגן וויאזוי עס צו נוצן און דו זאלסט עס טרעטענען דיין זון און נאכדעם זאלסטו אים נעמען צו א סייקייטריסט צו פיינד אוט וויי הי איז אן דראגס באט איטס דעדלי אימפארטענט דעט יו דו וואט איים טעלינג יו. האב איך אים געוואלט זאגן, איך וואלט געהאט אן איסתפקתא אין א פלאץ וואו ס'איז נישט דא קיין עירוב צו מען מעג עס טראגן אום שבת. ווייל אונז האמער ברוך השם אן עירוב אין ווילימסבורג, אויף אזויפיל קען מען זיך זיכער פארלאזן דערויף אז מען זאל דאס טראגן אום שבת. אבער לאמיר זאגן וואו ס'איז נישט דא אן עירוב, און אפילו וואו ס'איז דא א רשות הרבים דאורייתא, האב איך אן איסתפקתא? נישט כ'האב אן איסתפקתא, איך האלט אז מען מעג עס טראגן לכתחילה אום שבת אויכעט. איי, לאמיר זאגן דו ביסט נישט אויף דראגס. פארוואס זאלסטו עס טראגען? ווייל דו קענסט ראטעווען אן אנדערן. אזוי ווי די הצלה מעג גיין מיט רעדיאוס אום שבת און זיי מעגן גיין מיט זייערע מעדיקל עקוויפמענט. עס איז א מוראדיגע זאך די מעדיקעישן וואס ס'קען מבטל זיין די דראגס. קאוז יו קען נעווער נאו. ווייסט נישט וואס ס'גייט פאר אלס. האסט עס? קענסטו יענעם ארויסהעלפן דערמיט. ספעשעלי אז מ'טראגט עס אין טאש איז דאך נישט קיין איסור הוצאה אפילו ווען ס'איז א רשות הרבים דאורייתא נאר א דרבנן ס'איז נישט מן התורה איז למעשה איז עס מורא'דיג וויכטיג יעצט וועט איר זעהן פארוואס ס'איז וויכטיג ס'זאל זיין אן עירוב אין א שטאט אויך ווייל יעצט האמיר צו טוהן דא מיט סעקס פריקס מיט דראג פריקס מיט שוועגערן פריקס מיט אשת איש פריקס מיט זכרים פריקס און מ'מוז האבן אלעס וואס ס'איז דא די חזירים וואס זיי טוהן די אלע זאכן די זענען געווען וואס האבן אונז געשטערט דעם עירוב אויך. מיט דעם אונז געוואלט שטערן אמאל די הצלה, פארשטייסט? זלמן לייב פילאפ ווייסט נאך נישט ווי אוסטראליע געפינט זיך און ווייסט נישט ווי ארגענטינע געפינט זיך, ער מיינט ס'געפינט זיך אין ארץ ישראל, דער אייזל דער אפגעריסענע בהמה, ער וועט אונז זאגען צו די הצלה מעג יא אפערעיטן אום שבת צו נישט, אנבעליוועבל, ס'איז געווען איינער אין די איסט-סייד ער האט געהייסן הערשי דזשעיקאבס, ער איז געווען די הויפט פון די הצלה דארט פון די איסט-סייד, זענען אנגעקומען די. סטודענטן פון ווילימסבורג צו ר' משה פיינשטיין, ער ווייסט דאך, ביי אונז האט מען דאך אים געזאגט אז ער איז א גרויסער עם הארץ, וואס ער איז ווייס איך נישט, אבער עם הארץ איז ער. ער איז אראפגעגאנגען צו אים אין כולל אין תפארת ירושלים, זיי האבן געוואלט מיט אים רעדן וועגן די הצלה, הצלה, חילול שבת, שבת, א. איצטער האט ר' משה געזאגט אזוי, איך האב שוין געגעבן אינסטראקשענס. אז זיי מעגן טון אלעס וואס זיי דארפן, זיי דארפן נישט צוריק פארן מיט א גוי, ווייל באלד פינף מינוט שפעטער וועט מען דאך דארפן האבן ווידער די הצלה, און א איד איז מער זריז ווי א גוי, אזוי שטייט אין שלחן ערוך, און ווייטער פון דעם האב איך נישט וואס צו רעדן האט ער געזאגט. קומען דא האבן זיי געכאפט לייטנער, און לייטנער האט דאך מורא געהאט פאר די חברה, האבן זיי אים נאכגעשריגן פעטשע לייטנער.

נאכדעם אין משיבין את הארי לאחר מיתה. ס'איז מיר נישט אינטערסירט צו הערן. עטס קענטס אין וויליאמסבורג טוהן וואס עטס ווילטס, עטס קענטס צושפארן די הצלה שבת אויכעט, אונז זעמיר נישט אינטערסירט צו הערן איין ווארט וואס עטס האטס צו זאגן. שטעל דיר פאר ווען נישט דאס, וואלט די הצלה געמוזט פארן מיט א צוויי רעדלדיגן קאר. איך קען מיר נישט פארשטעלן וואס זלמן לייב פילאפ מיט די משוגעים וואלטן אויסגעפלאנט. יעצט אין פסוק שטייט ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו, איז רשי גראד שווער געווען, וואס הייסט ואת עמו לקח עמו, ער האט עס מיטגענומען מיט זיך? זאגט רשי בדברים, משכם בדברים, ער האט זיי געזאגט, אילו לקינו, אויב מען וואלט אונז אנגעשלאגן, ושלחנו, און אונז האבן מיר זיי אוועק געשיקט, ולא נטלו, און זיי האבן נישט גענומען את ממוננו אונזער געלט, די, וואלט שוין גענוג געווען, אלא, אלא נאר. לקינו, מען האט אונז אנגעשלאגן, ושלחונו מען האט אונז אוועק געשיקט, ונטלו את ממוננו זיי האבן נאך צוגענומען אונזער געלט אויכעט. יעצט דער ילקוט שמעוני זאגט אז פון דא נעמט זיך די שפריך ווארט וואס מען זאגט, געכאפט גוטע מכות, און געגעסן פארשטינקענע פיש, און פון שטאט ארויס געווארפן. נא, אונז מוז מיר זיי צוריק ברענגען און פארטיג. דאס הייסט לקחם בדברים. עניוועי, כ'וויל מסביר זיין דא וועגן די רציחה וואס דוד'ל סקווערער איז אינוואלווד אין. דער אהרן איז געווען א פיינער יונגערמאן, און ער האט א בחור וואס ער האט געצאלט גרויס געלט פאר דעם משה אלי' טייטלבוים פאר זיין זוהנ'ס וועגן אז ער זאל מיט אים לערנען, וואס אין קלאמפישן האט ער מיט אים געלערנט, ס'הייסט ער וואלט געדארפט ווען מיטן לערנען א גאנץ יאר. דער טאטע האט באצאלט פערציג טויזנט דאלער, און עט די ענד אוו די דעי איז ער געקומען און ער האט געזאגט פארן טאטן כ'האב מיט אים געלערנט הלכות סעקס, כ'האב מיט אים נישט געלערנט קיין גמרא תוספות און זיכער נישט קיין שווערן רמב"ם, כ'האב געלערנט מיטן וויאזוי מען מעסטערבעיט, וויאזוי מען מאכט משכב זכר, ער האט געזאגט דעם טאטן איך געב דיר צוריק די פערציג טויזנט דאלער, וויאזוי האט ער געזאגט? האריזאנטלאו. דער טאטע האט עס מיר פארציילט, פאר מיר און פאר נאך אפאר מענטשן, אונז, כ'מיין אונז זעמער פולי רעספאנסיבל פאר וואס אונז זאגמיר. קומט אן דער ווינער רב, הערט'ס אן וואס א שייגעץ דער ווינער רב, ער קאלט מיך אפ איך זאל אים אראפנעמען פונעם האטליין משה אלי' טייטלבוים, פארוואס? ווינער רב זייט מיר מסביר פארוואס? ס'איז אנבעליוועבל. איך זאל אים אראפנעמען? פארוואס? ווייל ווינער רב וויל אזוי? ווייל משה אלי' טייטלבוים'ס א ברודער האט פארקויפט עפעס דירות פאר ווינער רב'ס זון? אה, באלאני. עניוועי, איך האב נישט אראפגענומען, איך רודף אים ווייטער, און אונז גיימיר יעצט אין ארץ ישראל צו די פאליס דאס ארויסברענגען. אונז קען מיר נישט צולאזן אזא רציחה. ממש כ'האב הנאה אז דער טאטע האט זיך געהארגעט, ווייל אפשר וועט ער זיין דער יסוד און אבן הפינה פון אויסקלינען די מעס וואס גייט פאר ביי כלל ישראל, הרצחת וגם ירשת. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. דער זוהן איז געווארן א שייגעץ, האט זיך אפגעשוירן די בארד, און פיאות, ער גלייבט נישט אין גאט, ער האלט נישט שבת. אוי, און ער איז אויכעט א דראגי, נישט א דאגי, א דראגי, ער איז אויף דראגס. און דער פאטער האט נישט פון אים קיין נחת. כאטש ער האט נעבעך אריינגעלייגט נאר אזויפיל געלט און כח. יעצט דאס וועט אונז אויסלערנען, ס'איז דא זייער אסאך מאל מענטשן וואס זיי טוען וואס מ'טאר נישט. שטייט אין די ספרים, די גמרא זאגט אז א מענטש טוט אן עבירה בסתר, ווער איז דער גרעסטער מוסר? דער אייבערשטער. דער אייבערשטער איז עס מגלה בגלוי. יעצט א מענטש טוט נישט קיין עבירה נאר עס גייט אריין אים א רוח שטות. ווייל ווען דער מענטש זאל באמת גלייבן אז דאס גייט ארויסקומען וואס ער טוט, טוט ער עס ווען נישט. ער איז דאך נישט משוגע, ער געט דאך נישט אויף אלעס וועגן דעם ביסל סעקס וואס ער האט פון פינף מינוט. איז בקיצור איז ער געגאנגען און האט אפגע'חזר'ט דאס יונגל נעבעך, ער איז אנטלאפן, אונז לויפמיר אים נאך, ווינער רב איך זאג אייך איין זאך, ביז ווילאנג איך על האבן א טראפ בלוט אין מיר על איך דעם מענטש נאכלויפן מען זאל אים ברענגען דא צום משפט, און איך רעד מיטן זון אויך, איך בין אין טאטש, נאר ביז יעצט האט ער נישט געהאט קיין ריזן עס צו טון, יעצט זעט ער אז דער טאטע איז שוין אויך נישט דא, יעצט הייבט ער זיך אן אויפצואוועקן. חזירים וואס זיי זענען, באט עניוועי, למעשה איז אזוי. ער איז א וויקטעם פון משה אלי' טייטלבוים, וויפיל נאך ס'איז דא ווייס איך נישט, און דאס איז שוין אין נועם אלימלך ישיבה, הגם ער איז נישט געווען אינוואלווד אין די ישיבה, מ'האט אים נאר גענומען אוטסייד, באט ס'איז א שעים וואס ס'גייט דא פאר, אמת כ'האב הנאה אז ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ווייל יעצט גייען מיר אונז צו די עף בי איי און אונז זאגן מיר זיי הערטס מיך אויס, אונז האמיר וויטנעסעס, אז די טאטע האט באצאלט גרויס געלט פאר משה אלי' טייטלבוים און ער האט אים נישט מער ווי מאלעסטעד. סאו דעס איז ממש א ישועה גדולה. אפשר דורך דעם וועט אנהייבן ארויסצוקומען ווייטער דער אמת. ס'איז אנבעליוועבל. איך בין נישט אזוי ברוגז אויף קיינער וואס ער האט געטון די עבירה, ווי אויפן ווינער רב. ער רופט מיך אן איך זאל אראפנעמען משה אלי'ן? פארוואס? עניוועי, סאו דא האלט מען יעצט. יעצט זעט שוין דער עולם ווי מ'האלט. וואסערע א חזר'ישע קאמיוניטי אונז האבן מיר דורכגעלאזט. יעצט, מ'האט דעם יונגערמאן געלייגט דארטן ווי מ'לייגט מענטשן וואס זענען מאבד עצמו לדעת. כ'וויל אייך פרעגן, פרנסה האט ער נישט געהאט, נחת פונעם קינד האט ער נישט, ער איז געווארן נעבעך א גוי גמור, געלט האט עס אים געקאסט, ער האט געטון אלעס צו לעבן און צו שטרעבן אויף א ערליכן אידישן וועג, און ער האט זיך גענומען דאס לעבן, ער האט נישט געקענט מער אויסהאלטן די יסורים, ס'דא אזא מנוול אזא רשע ווי דוד טווערסקי ימח. שמו וזכרו ונמח זכרו מלהזכירו, א מענטש וואס ער איז מצער כלל ישראל פאר גארנישט, מענטשן זענען דארט אזוי אנהעפי, און נאכדעם איז דא די חברה וואס זיי אביוזן קינדער, און קומט נאך א ווינער רב, הערט ווינער רב, נעמט אים אראפ, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ווייל איך בין א דעת תורה, דאס הייסט ער קרוינט זיך פאר א דעת תורה, און איך זאל אים פאלגן, איך דענק ס'איז געווען ר' עמרם האט גענומען א גיורת. און ס'האט יעדן איינעם וויי געטון, ווייל כ'מיין ס'איז נישט געווען די שענסטע זאך וואס א מענטש קען טון, ס'איז נאך געווען א מאווי סטאר, ס'איז נישט געווען ווי מ'זאגט למורת רוח פארן היימישן עולם. און די רבי האט זיך נישט געוואלט מישן ווייל ער האט געטענה'ט כ'האב איין רבי עמרם, כ'האב איין עדה, כ'קען מיך אין דעם נישט מישן. למעשה די רבי האט געוואלט געבן הונדערט אלפים אז ער זאל אפלאזן דעם שידוך, האט ער געטענה'ט. צום רעבן אז ער קען נישט אפלאזן ווייל ס'איז דא א לאו אין די תורה פון וועגן א גר אז מ'טאר נישט מצער זיין א גר צו כדומה בקיצור האט די רבי געזאגט אז מ'וועט איר געבן הונדערט אלפים זי וועט מוחל זיין הייסט נישט אז מ'האט איר מצער געווען פארקערט זי האט פארדינט א הונדערטער איז געווען דעמאלטס א גאנצע דיבעיט אז אן אדם גדול טאר דאס נישט טוהן ס'ווערט עפעס געברענגט אין די פוסקים צו אין רמב"ם אז אן אדם גדול טאמער ער איז געוואויר געווארן אז די גיורת האט אין זיך געוויסע מומין מעג ער אפלאזן דעם שידוך. בקיצור האט דער רבי דעמאלטס געטענה'ט, זיי האבן עס געזאגט פארן רעבן, האט דער רבי דעמאלטס געטענה'ט ביי זיין גאלדע ער זאל עס אפלאזן מיט כח, האט דער רבי דעמאלטס געטענה'ט אזוי, מאכטס אים נישט פאר אן אדם גדול און געטס אים נישט קיין התרים, ער איז א וואוילער איד אזוי ווי יעדער איד, אבער מאכט אים פאר אן אדם גדול אז דאס איז וואס עס ווערט געברענגט אין די פוסקים אז אן אדם גדול מעג, דער רבי איז נישט געווען צופרידן פון דעם. דאס זעלבע דא אויך, ווינער רב זאגט מיר ער האט א דעת תורה, איר הערט ווי אונז האלט מיר? ווינער רב האט א דעת תורה. מאך דיך נישט פאר אזא גרויסן דעת תורה און מאך נישט אזאלעכע שלעכטע תירם. איך זאל אים אראפנעמען פונעם האטליין? פארוואס? ער איז א נואף. איך בין זיכער אז אין ירושלים טוט ער אויך די זעלבע. זיי שטעלן זיך נישט אפ. אונז האמיר א רעכט מפקיר צו זיין אידיש בלוט? ווייל טייטלבוים האט פארקויפט צוויי דירות פארן ווינער רב'ס קינדער דארטן, איך ווייס וואו, אויף ראטלידזש קארנער, העריסאן. ניין ניין ניין ניין א ווינער רב איך בין זייער צובראכן פון אייך איך בין מער צובראכן פון די גאנ פון אייך ווי פון די גאנצע פרשה שטאטס איר זאלט אייך צושטעלן אויף מיין זייט וואס דאס איז ווי מען זאגט וואס דער אייבישטער פארלאנגט און וואס די תורה פארלאנגט זענט איר קלוגער איר ניצט אויס אייער דעת תורה איר האט נישט אזא גרויסן דעת תורה איר זענט א טיכטיגער ביזנעסמאן איר קענט זאגן אביסל שיינע פשעטלעך איר געבט ארויס א שמן ראש יעדעס יאר באט דעט דאזענט מעיק אז איר פלאגט אייך אויף תורה דאס קען מען מאכן אונטערן איבערבעט אויך. ס'איז געווען אמאל איינער געקומען און ער האט געבעטן א הסכמה פון טשעבינער רב. טשעבינער רב האט אים נישט געוואלט געבן. שפעטער איז געקומען אן אנדערער וואס איז נישט אזא איש מכובד און ער האט געבעטן פון טשעבינער רב אז ער וויל האבן א הסכמה. ס'איז געווען א פירוש אויפן רמב"ם. איז געגאנגען טשעבינער רב האט אים גראד געגעבן האט אפילו נישט געקוקט וואס ער זאגט דארטן. פרעגט יענער רבי וואס איז יושר? יענער האט דאך אויך געברענגט א ספר, פארוואס אים געסטו אזוי גרינג און יענעם געסטו נישט? זאגט ער הער אויס, יענץ איז א פירוש על התורה, דאס קען מען מאכן שבת נאכמיטאג אונטערן איבערבעט אויך. דער איד פארענטפערט א רמב"ם, דאס קען מען נישט מאכן נאר אז מ'זיצט און מ'פיקלט דעם קאפ ביי די גמרא און מ'פארשטייט די גמרא מיטן רמב"ם. איך געב אים נישט אויף וואס ער זאגט אינעם ספר, איך געב אים אז ער האט זיך געפיקלט אויף תורה. זייער א שיין ווארט, ווינער רב, די שמן ראש אל יני ראשי קען מען מאכן אונטערן איבערבעט זיך קראצן ביי די ערווה אויך. נישט דאס איך זאג אז איר טוט עס, נאר אז איר זאגט איך זאל אראפנעמען משה עליון איז עס פונקט ווי איר וואלט עס ווען געטון. יו שוד בי עשעימד אוו יורסעלף. בלויז פאר הייסן עס אראפצונעמען, און אויכעט פאר לאזן יענעם זיצן דארטן, און דא איז דא וויקטעמס וואס זיי גייען אראפ אוט אוו דעיר מיינד, זיי ווערן משוגע ווייל קיינער נעמט נישט קיין קעיר פון זיי, און קיינער נעמט זיך נישט אן פאר זיי, און אונז זיצן מיר קאלד בלאדעד און מ'לאט דאס צו. עניוועי, יעדע זאך מאכט א מאוומענט פארווארד, איך וויל ענק זאגן, איך האב שוין באשטעלט ביי בענדזשעמין מאור האב איך באשטעלט שווארצע פעינט, ווייל איך זעה היינט קומט ארויס אזאלעכע נעמען, היהיהי, האב איך געמיינט ס'איז געווען צדיק הדור, ס'איז דא איינער וואס אלע גרויסע בעלי מוסר רעדן פון אים, און זיי זאגן וואס א דביקות ער האט געהאט, היהיהי, ער האט געמוזט אנטלויפן פון ארץ ישראל ווייל ער האט געטאטשט פרויען, און ס'איז דא א פרוי וואס האט א פרענד א פאליס לעידי, און זי האט עס אריינגעברענגט צו אים אין שטוב, און ער האט איר אויך געטאטשט. איך כאפ וואס דא איז פארגעגאנגען, און זיי גייען אראפ אלס גרויסע היראוס ביי כלל ישראל, וואט א שעים. ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. איז דער אייבישטער זאגט אויס יעדער וועלכער ס'טוט אן עבירה. איך וויל בעטן דעם עולם, קען זיין אין דיין לעבצייט העסטו נאך הערן אז דו ביסט געווען א חזיר, און קען זיין דיינע קינדער און די אייניקלעך ען ליידן דערפון, למשל הערש לייב הענדלער פון בני ברק, די אינגעלייט זיינע חברים פרעגן אים, זאג מיר דיין טאטע איז טאקע אזא חזיר? זאגן זיי, אונז האמיר אים געפרעגט און ער דענייס איט, אבער אז נחום ראזענבערג זאגט ווייסט ער וואס ער זאגט ווייל ער איז נישט קיין גאסן יונג, דערווייל פירט ער די מלחמה ריזיג ברוך השם. סאו ס'פעלט אויס אז זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך זאלן האבן חששות אפשר איז דער טאטע א חזיר? ס'פעלט דיר נישט אויס? נאר וואס? דו האסט א חשבון דער אייבישטער העט אויסזאגן? נע, דער אייבישטער העט נישט מיר פארציילן, העט נישט אראפקומען, הע הע, איטס קאמינג אוט, איך זאג אייך. די לא תישתוק. דער נייער וועבסייט דא האט אזאלעכע נעמען וואס איז אנבעליוועבל, אזאלעכע נעמען איז דארט דא? די מענטשן זענען שוין שוכני עפר, איך האלט אז אונז דארף מיר קויפן שווארצע פעינט אנצופארבן זייערע מצבות אין שווארץ. איי העט איינער פרעגן וואס האסטו דערפון? האסט דאס יא, האסט דאס נישט אפגעפארט? כ'מיין וואט דו יו רילי געט אוט אוו דיס האול טינג? די תירוץ איז זייער פשוט, יו נאו וואט ווי געט אוט אוו דיס? ס'זאל זיין א אימת מלכות, דער עולם זאל מורא האבן, ס'איז נישט כ'האב געטוהן וואס כ'האב נישט געטארט און נאכדעם בין איך אוועק געלאפן, כ'האב מיך אפגעפגר'ט, נאנאנאנא ס'העט דיך האנטן אין קבר אויך, ווער נאט גאנא לעט עני באדי געט עוועי וויט דיס, איטס גאנא האונט יו, אונז גיי מיר נישט צולאזן מער די חאזערייקע אז מען זאל דאס טון און יו שוד געט עוועי וויט איט, ווער גאנא פייט פאר איט. עניוועי, יעצט איז דא א גאנצע פראבלעם פארוואס דער אינגערמאן האט זיך געהארגעט, ער האס, איי דאונט בלעים הים, איך הער זיין ווייב האט אים אויך איבערגעלאזט, ווייל די סקווערע האבן א מנהג אז זיי טעראריזירן די פרויען אויך, און דאס זענען די הייליגע טשערנאבלער חברה, איך געדענק דעמאלטס, געווען א סאטמאר אינגערמאן איז געווארן אן איידעם אין סקווער, ער האט געהייסן מערמלשטיין, ס'היינט א גרויסער טיר אין ברסלב, מ'האט אים געכאפט ער האט געלערנט דעם דעם טמא'נעם ספר רחמנא לצלן, זיי האבן נישט געוואלט אפילו זאגן וואס ער האט געלערנט, ער האט געלערנט ליקוטי מוהרן, א ספר וואס האט אריינגעברענגט ווארעמקייט אין טויזענטער און אין צענליגע טויזענטער אידן אין די וועלט. געהאט איז וואס זיי האבן געטון איז זי, מערמלשטיין, די זיין ווייב איז געווען א פירסט קאזין מיט אים סאו האבן זיי זיך דאך געקענט אויכעט ס'איז געווען פעמילי. דער רויטע רשע דער הינט האט געזאגט אזוי אים זאל מען ארויסווארפן האט ער געזאגט ער גייט זייער גערן האט גארנישט איינגעלייגט דא פארקערט ער האט קיינמאל נישט געוואלט דא וואוינען. האט ער אבער געזאגט דאס מיידל מוזטו דא לאזן שטייט אין זוהר איינע פון די טעמים פארוואס די מצריים האבן געזאגט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון זאגט דער זוהר הקדוש ווייל זיי האבן געזוכט די זנות פון די מיידל'ס א שאד צו פארלירן אזויפיל גוטע פלייש, ס'דאך א שאד, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. סאו דער סקווערע רבי טענה'ט אזוי, דער אינגערמאן מוז גיין לעזאזל, אבער איין זאך, דאס ווייב גיימער אונז דא האלטן, ווייל אונז האמער דאך גענוג חזירים, האמער א הערשי ברייער מיט דעם רעבן אליינס וואס מ'קומט זיך מזכיר זיין ביי ליל טבילה, פוי אזא חזיריי, און דאס האט דער רבי יעקב יוסף געוואלט, אה, ער האט געוואלט ער זאל זיין א בעל הבית, ער זאל נישט זיין משועבד אונטער דעם סאטמאר רב, סאטמאר רב איז געווען צו א שטארקער מענטש פאר אים. און דעטס אלל. איט וואס אלל פאליטיקס. און ווייל ער האט עס געבויעט מיט אזא שלא לשמה, מיט אזויפיל בלאף און מיט אזויפיל ליגנט, איז יעצט סלאפט ער אויס די אלע שייגעץ שטיק און ס'האט נישט קיין הצלחה. ס'נישט דא קיין השראת השכינה. יעצט כ'האט געוואלט וויסן א זאך, איי ריעלי וואלד לייק טו נאו די טרוט, צו דער ווינער רב האלט נאך היינט אויכעט אז מ'דארף אראפ נעמען משה אלי'ן? ער האלט נאך היינט אויך מ'דארף אים נישט רוידעפן ביז מ'העט אים צוריק ברענגען? ווייל טאמער האלט ער נאך היינט אויך אזוי, איז ער גערעכט. ווייל ס'איז א פסוק אין חומש כי השוחד יעוור עיני חכמים. ס'איז געווען אן אלט הויז אבער ס'איז געווען א קאמערשעל בילדינג און משה אלי'ס ברודער'ס קאזין האט עס זייער שיין איבערגעפיקסט און ער האט געגעבן פירסט ליקס האט ער געגעבן פארן רב צוויי דירות צו וויפיל איז במילא איז ער אים געווארן א ידיד ווינער רב ווען איך זאל אייך געבן צוויי דירות וועט איר מיך לאזן איך זאל גיין איינזעצן משה אלי'ן? וועל סקרו יו, יור אן ענימעל פראם די זאו, איך געב דיר גארנישט און אונז וועל מיר אים בלי נדר צוריקברענגען. ער איז זייער ענג אין ארץ ישראל, ער קען נישט ארבעטן דארט ליגעל, ס'איז דא אסאך סטארס וואס זיי עדווערטייזן זיין שווער'ס פראדאקט, איך בין אריין געגאנגען דארט כ'האב זיי געזאגט נעם עס אראפ, ווייל דו שטעקסט דו רעדסט דא פון מענטשן וואס זיי שטינקען פון ניאוף, און זיי האבן עס אלעס אראפ גענומען. אונז האמיר אויכעט די סאקמערע קאקמערע פון סענדז סטריט געברענגט, דאס אלעס וואס עטץ קענטס קען מיר אונז אויך, דער חילוק איז נאר אזוי, עטץ האטס ענק געשלאגן פאר שטותים, צו די רעבעצן זאל יא ליגן אין אוהל, וואס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה מיט די רעבעצן מיטן סיגעטער? סיגעטער האט געשריבן א תשובה אז א צווייטע פרוי וואס ברענגט נישט קיין קינדער האט א דין ווי א שפחה, פארשטייסט? א שפחה האט ער זי גערופן, און ממילא טאר זי נישט ליגן לעבן אים. שטייט נישט אז זי טאר נישט ליגן, ס'שטייט מען זאל זי נישט לייגן, ווייל אמאל קען זיין ס'איז בעסער צו לייגן לעבן די ערשטע פרוי, און דעם רבי האט מען נאך נישט געקענט לייגן לעבן די ערשטע פרוי. איז געגאנגען דער בהמה און ער האט אפגעשריבן א תשובה, און זי האט די אירע אנרייצערס האבן איר אנגערייצט, איז געווארן א וועלטס מלחמה. וואס איז געווארן דערצו? אלע ליגן זיי אין איין אוהל, שפייץ, בלוט, די אלע וואס זיי האבן זיך געשלאגן. די זעלבע מיט אהרן זלמן לייב, ביי שיינע טאג מוז ער שלום מאכן מיט אראפנעמען די וואנט פון בית החיים, און מיט זאגן פאר די אלע אייזלען, העהעהעהע, ווי יוזד יו, הא? האמיר ענק אלע אין דר'ערד. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר, רבותי, די פרשה פון מאלעסטן קינדער, איטס גאנע גאו א לאנג וועי, אין דעם איז שולדיג דאס זיין זון איז אראפ פונעם וועג, איז שולדיג משה אלי' טייטלבוים. דאס וואס סקווער האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער איז געגאנגען זאגן דעם סקווערע רעבן אז דער חינוך טויג נישט, ער איז שולדיג אז מ'האט מאלעסטעט יעדעס קינד אין סקווער, יעדעס קינד איז דארט געווען מאלעסטעט, אנבעליוועבל, און דער רבי איז געזעסן קאלטבליטיג און ער האט עס צוגעקוקט, נישט צום גלייבן וואס דא איז געשען. ס'איז געווען די צייט פון בעל שם הקדוש, ער איז אריינגעקומען און ער האט אנגעהויבן צו מאכן אז. ס'איז געווען פלעצער, ס'איז געווען שוואכע רבנים, שוואכע ראשי קהילות, האט ער אנגעהויבן צוריק צו ברענגען דעם עולם צו אידישקייט. עווענטשעלי זענען די רבנים און די נייע רעבעס געווארן די זעלבע שקצים אזוי ווי די אמאליגע ראשי קהילות, ממילא האט עס געמאכט א מורא'דיגן דענט אין כלל ישראל, פארוואס? ווייל ווילאנג ס'איז געווען א קהילה, ווי שלעכט זיי האבן עס נישט געפירט, איז עס נאך געווען בעסער ווי אז ס'איז נישט דא קיין פירער, ס'ווערט אזוי געברענגט. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, דער חינוך ברענגט עס, על פי התורה אשר יורוך זאגט דער חינוך דעם אייבערשטן איז בעסער אז ס'זאל זיין איין מיסטעיק אין די תורה אפילו ווען ס'איז פארקערט ווי די תורה, און מ'מוז ווייטער פסק'ענען אזוי לויט ווי די סנהדרין, ווי איידער יעדער זאל נעמען די תורה פאר זיך אין די האנט. איז וואס איז געשען איז, ס'איז נאך געווען א קהילה, זיי האבן זיך נאך אביסל געשעמט, א קהילה דאך א קהילה, מ'האט געקענט גיין צו א גרעסערן רב, און ער האט געשריבן א בריוו, עה, מ'האט עפעס געקענט ערלעדיגן. אזוי ווי ס'איז געקומען דער נייער דרך פונעם הייליגן בעל שם טוב, וויאזוי לאנג ס'איז נאך געווען ערליכע אידן האבן זיי אויפגעשטעלט דאס אידישקייט, שפעטער אז ס'איז אריינגעפאלן אין רשעים און רוצחישע הענט, איז עס דער גרעסטער חורבן וואס איז דא היינט פאר כלל ישראל, ס'איז שוין בעסער אן זיי, ס'איז בעסער אן דעם גאנצן דרך הבעל שם מיט די גרויסע רבנים מיט אלעם, יעדער איד דארף זיך פאר זיך שלאגן, דער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט, כ'האב געעפנט די שטעטל אז יעדער איד זאל זיך שלאגן פאר אידישקייט. דער רבי האט געוואוסט מ'וועט זיך שלאגן דארטן, יעדער איד זאל זיך קענען שלאגן, איז געקומען דער גרויסער שייגעץ שלעגער אהרן און געוואלט יעדן אונטערברענגען, איז געקומען יאסל וואלדמאן, ווי אזוי שטייט ואתא שונרא ואכלה לגדיא דזבין אבא, איז געקומען יאסל וואלדמאן האט אים געשטעלט אויפן פלאץ, צו נעמען א שטאט דאס איינער זאל פירן און ער איז א שייגעץ א רשע, ניין דאס טאר מען נישט צולאזן. וועגן דעם האט דער רבי געברענגט פון דעם סטראשעלער אז די דרך הבעל שם איז אראפגעקומען אויף הונדערט און פופציג יאר. איך האב געליינט אין איינע פון די ספרים, מען האט געאפערט דעם הייליגן חתם סופר אז ער זאל ווערן דער אויבער-ראבינער פון גאנץ טשעכן און אונגערן, האט ער געזאגט ער וויל נישט. מען האט געפרעגט פארוואס נישט, זאגט ער זייער פשוט, איך, קען זיין איך בין ביכולת עס צו פירן ווי עס דארף צו זיין, אבער טאמער איך וועל שטארבן, ווער ס'עט מיך איבערנעמען, טאמער ער וועט נישט זיין גענוג ערליך, עט ער קענען אראפברענגען גאנץ אונגערן און טשעכן אין איין וואך, און דאס וויל איך נישט. יעדער זאל זיך שלאגן. וועגן דעם ווען מען לאזט אויס ביי תענית ציבור לאזט מען אויס אזוי, עוד אקבץ עליו לנקבציו. דער אייבערשטער וויל נישט ס'זאל זיין איינס, ער וויל ס'זאל זיין לנקבציו, אסאך גרופעס. ווען איינער עט פארן שלעכט זאל דער צווייטער ווערן בעסער, זאל דער צווייטער פאררעכטן. דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל. איך וויל נישט איין גרויסע זאך און ס'זאל אונטערברענגען אידישקייט. וויאזוי זאגן די בעלזער חסידים, בעלזער רבנים האבן געזאגט אז בעלז וועט אלץ זיין א ווינקל פאר תורה און יראת שמים. וואס עפעס פאר ווינקל פאר תורה און יראת שמים? זאג בעלז וועט זיין אויף מלא תורה און יראת שמים. דאס וועט נישט זיין. ס'מוז זיין נאר א קליינער ווינקל, ס'וועט אלץ זיין אפאר אידן וואס וועלן זיך שלאגן פאר אידישקייט. אז מ'געט א קוק אין די היסטאריע פון די אלע יארן. אלץ געווען דא, איז זיך אויפגעשטאנען א נייע אור און נאך א נייער אור. דייטשלאנד איז געווען אזוי פארקראכן, איז אויפגעשטאנען אן אור פון ר' שמשון רפאל הירש. ער איז געווען אזא גרויסער קנאי, מיר האבן דערציילט אידן פון דייטשלאנד אז ער האט גע'אסר'ט מען זאל נישט גיין צום טאטנ'ס בית החיים ווייל ער האט געוואלט מאכן א ספליט צווישן די נעאלאגן און צווישן די ארטאדאקסן. איי, דיין טאטע איז געווען אן ארטאדאקס? האב נישט מיט זיי גארנישט. און דאס איז אלץ געווען וויאזוי דער אייבערשטער האט אריינגעבוסט א נייעם כח, און דער כח האט אנגעהאלטן א דור, צוויי, דריי, דעטס איט. היינט זענען מיר ליידער אזא דור יתמא שביתומים אז דער אייבערשטער האט אונז נישט געגעבן א א פאוער אונז זאל מיר קענען גיין פאראויס. עס געגעבן א פאוער אויף צוריק צו וועגס, ער האט עס געגעבן א סיגעטער, ער האט עס געגעבן א אהרן, ער האט עס געגעבן א זלמן לייב, און יעצט וועט קומען יענקל בער דער זון פון זאליקאן, און מענדעלע דער חזיר, און אהרן'ס איידעם, בקיצור אונז זעמער אינדערארדענונג, בקיצור יא זעמער אינדערארדענונג, שוין. און דער אמת איז פארוואס טוט עס דער אייבערשטער, ווייל ער וויל אז אין אזא חושך זאל מען אים טרעפן, ווייל דאס וואס מען טרעפט דעם אייבערשטן אינעם חושך, דאס איז די גרעסטע זאך וואס א מענטש קען באווייזן. כאטשיג דער אייבישטער באהאלט זיך און ער טרעפט דעם אייבישטן. ווען א טאטע לערנט א קינד צו גיין, גייט ער מיט אים מיט אפאר טריט און נאכדעם געט ער אים א לאז אויס, און די פרעקטיס מאכט אז דאס קינד זאל קענען אנהייבן צו גיין אליין. נישט די פרעקטיס וואלט ער קיינמאל נישט געגאנגען אליין, ס'וואלט געווען אלץ דעפענדענט אויפן טאטן. יעצט א מענטש איז אייביג דעפענדענט אויפן אייבערשטן, אבער ער מוז זיך אויסלערנען צו גיין אליינס, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל פון אונז. יעצט דער אייבערשטער באשערט די רפואה פאר די מכה, מען האט מיך געוואלט נעמען רב פון בית יעקב אוהב שלום, איך האב בשום אופן נישט געוואלט זיין, למעשה הער איך זאגן אז סאטמאר לייגט גרויסע כוחות, קודם האבן די אהרונים געלייגט, יעצט לייגן די זאלוינים אז זאלן איבערנעמען די שול. זיי ווילן עס נאר דינגען, אבער אויב זיי דינגען עס, האב איך דאך שוין נישט קיין פאזישן עניוועי, און חוץ פון דעם כ'האב נישט געוואלט זיין די רב, ווייל דעמאלטס שטראפט מען מיך פאר אלע זאכן וואס דארטן גייט פאר, און מען דארף רעדן יעדע וואך כאטש צוויי מאל א שבת וועגן שמירת שבת. עניוועי, ברוך השם אבי איך בין שוין נישט דארטן, אבער למעשה איז אזוי, איך האב זיי געזאגט, טאמער גייט עטס אריינלאזן סאטמאר ס'איז א קהילה ביי לאו קענט עטס זיי קיינמאל מער נישט ארויסווארפן זיי קענען זאגן אונז זעמער די ארידזשינעל קהילה כ'האב זיי געזאגט וואטש וואס עטס טוטס עטס ווילטס עס פארקויפן באדערט מיך נישט אז די שול גייען אריין צו גוטע הענט ס'איז געווארן פון א מאדערן ארטאדאקס שול איז עס געווארן כאטש א ארטאדאקסישע באט מאכטס זיך נישט נאריש. פארלירטס עס נישט, זיי זענען אלע גנבים, זיי האבן א היסטערי, כ'האב געזאגט, איך, וואס עטץ האטס געוואלט איך זאל זיין דער רב, איך בין דארטן א מתפלל געווען אסאך יארן, האב איך דאך דארט געדאווענט ווייל סאטמאר האט מיך גערוידעפט, און די זעלבע דארטן דא איינער פון די עיקר מתפללים דארטן וואס ער פירט אלעס האט מען אים גערוידעפט און געשאלטן, היינט ווילן זיי מאכן שלום, נא נא נא נא, לאז די חברה גארנישט האבן, יעצט איך זאג נישט מען זאל עס פארקויפן, ווייל דאס איז די איינציגע שול וואס סאטמאר האט נישט קיין השפעה אויף זיי, ס'איז געווען א פריעריגע רב רב צ. ז יוסף ציף האט ער געהייסן. זיין טאטע איז געווען א חזיר, ער איז א פראפעסאר אויף מאטעמאטיקס אין ברוקלין קאלעדזש, און ער האט געבעטן א מיידל זאל אים העלפן מארקן די טעסטס, ער דארף עס האבן וויכטיג אויף מארגן, און ער האט איר אנגעהויבן צו פאנדלען, און זי האט גראד גערופן די פאליס, מען האט אים איינגעזעצט, האב איך געבעטן נעמטס נישט דעם רב, דער ציף. זעף, האבן זיי אים יא גענומען, אווער ענד אבאוו וואס איך האב זיי געזאגט. עניוועי, איך בין געווען אין די שבעה נאך מיין מאמע אין די שבעה, איך האב געדאווענט שבת אין בית מדרש, מוצאי שבת זאגט ער איך וויל נישט זאלסט מער דא דאווענען, און איצעלע פימפ האט מיר שוין געהאט געזאגט אז ער האט איינגעקלאפט מיט אים, ער האט געזאגט ער וויל זיין א חלק פון די ביג קאמיוניטי, און ער האט אים געזאגט מ'וועט קענען פארקויפן די שול אויכעט פאר ענק. האט ער געזאגט ווילאנג נחום ראזענבערג דאווענט דארט קען איך נישט דיך אננעמען דא פאר א חלק האט ער מיך ארויסגעווארפן, דער סוף איז געווען אז זיי האבן מיך צוריק גערופן ווייל איינער פון די באורד מעמבערס האט זיך שטארק אנגענומען און געזאגט לא די אונז געבן מיר אים נישט דעם כבוד וואס מען דארף, ער ראטעוועט אונזערע קינדער, אונז זאל מען נאך אים ארויסווארפן? נאו וועי. סא בקיצור, ס'טוט זיך דארטן, ס'קאכט זיך א קאשע. שוין, דאס איז אויכעט א טעם פארוואס כ'האב געמוזט אוועקפארן, כ'זאל האבן אן אנדער פלאץ וואו צו דאווענען. יעצט למעשה. ס'איז דא אסאך ספאנישע גויטעס. זיי ווארטן אז מ'זאל זיי געבן א דזשאב, זיי שטייען דארטן אין די גאס, איז דא איינע פון די באורד מעמבערס האט פארגעשלאגן כדי ס'זאל זיין אביסל אן אינקאם פאר די שול, זאל מען מאכן אזוי ווי ס'איז דא א אפיס וואס ס'שטעלט צו דזשאבס, אז די פרויען זאלן נישט דארפן שטיין אין די קעלט, זאלן אויך האבן א בית הכסא ווי אריינצוגיין, זאלן נישט מוזן גיין דארטן ביי דעם רעסטעראנט. ביי גרין'ס רעסטעראנט איז למעשה איז אזוי, איך מיש מיך נישט ווייל איך בין דאך נישט דארטן יעצט בכלל, און איך בין דאך נישט דער רב אויך נישט. אבער איך וויל זאגן פארן עולם, איך וויל זיי נישט זאגן אז דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, פארוואס? ווייל איך באקום אסאך מאל קאמפלעינס פון פרויען וואס זיי זאגן אז די גוי'טע האט געזאגט אז מיין מאן האט געפאטשקעט די גוי'טע. אוי איי געט עטליעסט איינמאל א חודש אזא קאמפלעינט. און זי זאגט פאר די גוי'טע האסטו דא טויזנט דאלער מאך א שווייג וועסט נישט איינזעצן מיין מאן. כ'מיין ס'איז דאך א חזר'ישע ווערטשאפט וואס דא גייט פאר. איז למעשה איז דאס זייער גוט, נאר דאס וואס ווילן מאכן אז ס'זאל זיין מינימום וועידזש אכט דאלער א שעה אזוי ווי ס'איז דא ביי די רעגירונג, די אלע זאכן איז האב איך מיך נאכגעפרעגט ביי עידזשענסיס וואס זיי טוען אין דעם, זאגן זיי ניין דאס האט נישט קיין מעקסימום פון אכט דאלער, פאר דעם איז גענוג אז מען צאלט זעקס דאלער א שעה אויכעט, אבער דער אמת איז דער עולם צאלט עניוועי אכט דאלער א שעה. אבער איך וויל ענק זאגן פארן עולם. אויב מ'עט וויסן יעדנס איידענטיפיקעישן און זי'עט וויסן דיין איידענטיפיקעישן און דו'סט וויסן אירס זאלסטו זי נישט טאטשן ווייל זי גייט דיך איינזעצן. אזוי אויב מ'פיקט זי אויף אין די גאס ווייסטו נישט ווי מ'האט זי געטראגן. באט אז ס'וועט זיין מיט א צעטל ווער דאס איז. איז עס א שאנדע. ס'וועט ארויסקומען בזיונות. לאידך גיסא איז אבער אויך אזוי אז ס'איז בעסער פאר אונז אויכעט אז ס'זאל זיין אזא זאך ווייל אזוי ווייסט מען כאטש טאמער איינער גנב'עט ווער דאס איז, פון וואו דאס איז און אזוי ווייטער. יעצט איך וויל זיי דאס נישט זאגן ווייל איך וויל נישט מאכן קיין חילול השם, גארנישט אויפטוען אז כ'זאל זיי דאס זאגן, אבער פארן עולם וויל איך אנווארענען, גייט וויסן ווער, פון ווי ס'קומט אלעס, ענד איף יו נאט גאנא האלד דע הענדס טו יור סעלף, יו קען וויינד אפ אין א לאט אוו קאלד וואטער. און די זעלבע זאך אויכעט אז טאמער מען האט גע'גנב'עט ווייסט מען אויכעט ווער זי איז, ווייל מען גנב'עט מורא'דיג אסאך, דער עולם ווייסט אפילו נישט, מען כאפט עס נישט גראד, מען כאפט עס ווען מען דארף גיין צו א חתונה, כדומה, מען ווייסט נאך נישט וועלכע גוי דאס איז געווען. כ'האב געוואלט זאגן א גרויסע אינטערעסאנטע נייעס אז ארי' וויינשטאק איז געשטארבן, ער איז געווען דער שותף מיט סאטמאר מיט די אלע טרייפענע פליישן, ווען נישט סאטמאר בעקט אים וואלט ער נישט געקענט פארקויפן איין שטיקל פלייש, מען האט אים געבעקט ווייל ער האט געגעבן פאר די רעבעצן, כ'ווייס דריי הונדערט טשיקן יעדע וואך, און זי האט געפירט א קאך. ס'איז געווען לעבעדיג. א איד זאל געזונט זיין גייט באקלאגן פארן רעבן, מען רעדט אויף די פלייש, מען רעדט, זאגט ער, ווי רעדסטו אויפן רעבנס פלייש. דער רבי, איך בין קיינמאל נישט געווען אין א שלאכט שטיבל דא אין אמעריקע און איך גיב נישט קיין הכשר אויף פלייש. מאידך גיסא האבן זיי געהאט א צעטל פון רעבן תשכ"ב אז מען זאל קויפן פלייש אויסשליסליך נאר אין סאטמארע בוטשער. עס איז א פסוק, דאס איז הייליגע לכהנים איז עוף ח א זיווג, איז גוט. איז יעצט פארט דער שותף ארויף. איינער איז שוין געפארן מסתם א יאר צוריק, יעצט פארט דער אנדערע שותף, עזריאל גליק איז שוין דארטן, און יעדער איז דארטן, און מ'וועט זען וואס מ'קען דא טון, ווייל למעשה עפטער אלל סעט ענד דאן האט מען איבערגעלאזט א קאמיוניטי, מסתם די גרעסטע אידישע קאמיוניטי אויסער ארץ ישראל, און מ'האט אונז איבערגעלאזט אן איין שטיקל כשר פלייש, סיי בהמה פלייש און סיי. טשיקן, געווען דער צעהלימער רב, ער האט געהאט זיין קליינע שחיטה אויף נארט פֿיר, זעמער אונז אנגעקומען, צעהלימער רב, זיינס איז דאך נישט כשר, עד כדי כך די באטורער רעבעצן, די אלטע, חנניה יום טוב ליפא'ס רעבעצן, האט געזאגט ברבים, אמאל, איינמאל, אסאך מאל, זי האט דאך אויך געהאט קדיישים, האט זי געזאגט, זי לאזט נישט אריין פון צעהלימער רב גארנישט, זיין שחיטה איז נבילה טריפה, דער צעהלימער קהל האט. ער האט זי גערופן צו דין תורה, און איר מאן איז געלאפן צום רעבן, און מען האט עס אפגעווישט, מען האט עס ממתיק געווען, און פארטיג. נאנאנאנאנאנאנא. עט די ענד אף די דעי קומט עס יעצט ארויס זייער נישט גוט, ס'קלאפט זייער נישט גוט. אויפן צעהלימער רב האמיר געזאגט נבילה טריפה, דער באטורער איז געווען כשר, און ווי האלט מיר היינט? יעצט דער אייבישטער גייט אונז ווייטער האלטן, אויף וואס? ווייל ער ווייסט אונז עסן מיר כשר, אונז האלט מיר שבת, מען לייגט תפילין, מען האלט טהרת המשפחה, אבער אז מען האט נישט די אלע זאכן וואס. מען וואלט געדארפט צאמנעמען אפאר ערנסטע מענטשן בעלי בתים און זען צו מאכן עפעס אן ערנסטן שטיקל א קליינע השגחה אויף טשיקן און אויף פלייש, יעצט וויפיל ס'עט זיין כשר אדער נישט כשר, בעסער ווי וואס אונז האמיר יעצט ס'עט זיכער זיין. יעצט ער האט איבערגעלאזט זאגן זיי הונדערט מיליאן דאלער פאר סאטמאר דער אמת איז ער האט געדארפט איבערלאזן זיין העלפט פון די פארמעגן ווייל סאטמאר איז דאך געווען ווען נישט סאטמאר איז ער אין ערגעץ נישט און ווען נישט עזריאל גליק וואלט ער נישט געווען אין ערגעץ מ'האט אים געכאפט איינמאל און נאכאמאל ס'איז געווען רינונים אבער יעצט זעהט וואסערא כח מ'האט קען אלעס פארשטילן און נאכדעם וועט מיר איינער זאגן אז ווען א רב שרייבט אויף עפעס אונטער מיינט עס אז ס'איז אזוי שטותים מיט הבלים מ'האט אלעס פארשוויגן פאר יארן האבן מיר געוואוסט אז ער געט געלט. יעצט איך פארשטיי ווען מען פארשווייגט געוויסע זאכן, איך ווייס ער האט אריינגעברענגט עפעס עסן וואס איז נאר א איסור דרבנן, נישט דאס איז אבער חלילה א ריפארם ארגענעזעישן, אבער למעשה א דרבנן איז נישט קיין דאורייתא, דא איז געווען חלב, דם, נבילה, וואס דו ווילסט. אלע איסורים וואס שטייט אין די תורה האט דאס געהאט. א גוטן שבת.